ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך פון מענטשן וואס זענען געפארן, נעכער אז הונדערט מענטשן זענען געפארן מיט א פליגער וואס מ'האט אין קרעמיע אראפגעשאסן, מ'איז נאכנישט קלאר ווער, זענען דארט געפארן אויף די באקאנטע שטאט, באקאנטע לאנד אסטראליע, מעלבורן, דאס איז דארטן וואו ס'איז דא דער בעק, זאל נעמען אויף אלע אידישע צרות אן עק, און זענען געפארן דארטן זיך שלאגן מיטן אייבערשטן קעגן עידס, זיי גייען יעצט ארויסמאכן, זיי גייען מאכן א פארשונגען ווי אזוי מען קען אפשטעלן עידס, מען זאל קענען ווייטער מאכן משכב זכר. נו, האט זיי דער אייבערשטער געזאגט, וועיט א מינוט, איך וועל ענק זאגן וואס צו טון, מען זאל אויפהערן מיט משכב זכר. איך האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם, ס'איז יעצט א שעת מלחמה און א שעת צרה פאר כלל ישראל, די רבי זכרונו לברכה ווען איך בין געווען א בחור ס'איז געווען א גרויסע פראטעסט דעמאלטס איז געווען די סיקסטי סעווען מלחמה די רבי האט צוריק געצויגן דעם פראטעסט יעדער געדענקט עס און די חברה די נטירי קרתא האבן געשריגן אז די רבי האט שוין גענומען געלט אבער ס'איז נישט ריכטיג די רבי האט געזעהן אז ס'איז אן עת צרה איך וויל ענק זאגן וואס עטץ טוטס יעצט, מיט דעם וואס עטץ גייטס פראטעסטירן מיט די אראבער, איז עטץ רייצטס אן כלל ישראל קעגן דעם רעבן, ס'קומען ארויס יעצט ביכער, ס'איז ארויסגעקומען אזאלעכע מיסע ביכער אויפן רעבן חס ושלום, ממש מען טאר עס נישט, ווען מען קריגט עס מוז מען עס פארברענען און מען מוז זיך חלילה קריעה רייסן, און דאס אלעס קומט ווייל זיי ווילן ענק צוריק שטויסן ווייל עטץ לויפטס צו די אראבער, וכדומה, צו מען מאכט לצי לצנות פון די אלע צרות וואס אידן גייען דורך, איך וועל נאך רעדן פון דעם נעקסטע וואך א גאנצע אריכות, אבער איך בעט דעם עולם, האלטס ענק רואיג, טוטס נישט ווילדע זאכן, עס איז אן עת צרה, האט די רבי אויך צוריק געצויגן א ריזיגן פראטעסט, און די רבי האט געזאגט איך ווייס נאכן פראטעסט וועלן זיי מיך אויספייפן, נאר אז איך האב די לעצטע קויל וויל איך עס נישט ווי מען זאגט אויסשיסן, ווייל נאכדעם האב איך שוין נישט קיין קוילן. סאו רבותי מען דארף זיך האלטן רואיג און מען דארף מיטליידן מיטן צער פון ארץ ישראל.
א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מטות, כ'האף א יעדער האט געהאט א גרינגען תענית, און כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב אליין נישט געוויסט וויפיל ס'איז וויכטיג אז מ'זאל רעדן צום עולם, איינער זאגט מיר ער האט צוטון מיטן הארץ און נאך א תענית שטעכט אים און ער ווערט הי דיטיריערעיטס היז הארט דיטיריערעיטס יעדעס מאל ווען ער פאסט. בקיצור ער האט געפרעגט א רב ווייס ס'איז געווען עשרה בטבת צו ער מעג פאסטן צו ער מעג עסן בקיצור האט אים די רב געזאגט הער אויס איך קען דיר דאך נישט געבן א היתר ווייל באלד האבן די סיקריקן חברה די טראבל מעיקערס רוף צו די רב און זאל מען נאכלויפן אוי דו געסט היתרים און עס וועט זיין צרות האט ער געזאגט לאמיך דיר זאגן כדאי בית אלוקינו כדאי דעם אייבערשטנ'ס הויז אז מען זאל זיך אביסל צו פלאגן און מען זאל פאסטן. שוין. בקיצור, נאכדעם האט ער געליטן חדשים, ער האט פארשטאפט א וואלוו, א מעשה, בקיצור, ער טאר נישט פאסטן. עניוועי, קאלט ער מיך אן יעצט, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער זאל גיין פרעגן דעם רב, דער רב וועט דאך אים ווידער זאגן אז מען טאר נישט, און ער איז דאך א מיטגליד פון די קהילה. זאג איך, איך האב פאר דיר אן עצה, די גמרא זאגט הני עבדין בישין, בתר דעבדין מתמלכין. די פארשאלטענע קנעכט, די פארשעמטע קנעכט, נאכדעם ווען זיי טוען קומען זיי פרעגן. ס'איז א גמרא אין בבא בתרא דארטן ביי בבא בן בוטא. עניוועי, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט די זאך. זאג איך יענעם יונגערמאן, יענעם איד, ס'איז נישט קיין יונגערמאן, זאג איך אים, ווייסטו, כ'וועל דיר זאגן, קודם עס דיך גוט אן אינדערפרי, גיי דאווען, עס דיך גוט אן, און נאכדעם גיי פרעגן דעם רב וואס דו זאלסט יעצט טון. קיצור. איז ער געגאנגען ער האט געפרעגט דעם רב וואס ער זאל יעצט טון, זאגט דער רב געבענטשט זאלסטו זיין, אז דו האסט שכל געהאט, איך קען עס נישט טון ווייל איך האב מורא ווייל איך בין א רב און ממילא וועט מען מיר נאכלויפן, איר הערט וואס דא גייט פאר, אונז האבן מיר גענומען די רבנים אז זיי זאלן אונז קענען אויסזאגן די עכטן דבר השם, האבן זיי מורא פאר אן הערשל קלאר, סאו בקיצור זיין דבר השם איז הערשל קלאר, און נאכדעם ווינדערטס ענק, ס'שטייט אזוי דער אייבישטער איז ברוגז מען האט מיר געזינדיגט עבודה זרה עבודה זרה. היינט איז דאך שוין נישט דא קיין עבודה זרה, וואס איז די היינטיגע עבודה זרה? דאס איז די היינטיגע עבודה זרה, נעמסט די תורה און דו לערנסט עס אפ ווייל הערשל קלאר, איך מיין איז משה רבינו און דער הייליגער באשעפער נישט אזוי וויכטיג ווי הערשל קלאר? דאס איז עס, דאס איז עבודה זרה, זיי זענען נעבעך אלע אין געפענגעניש, איך האף נאר זיי וועלן נישט טרעפן אין דעם געפענגעניש אן אשת יפת תואר, ווייל זיי זענען באמת אלע אין געפענגעניש, די אלע רבנים, קען זיין וועגן דעם זינדיגן זיי מיט זנות, ווייל זיי טרעפן אן אשת יפת תואר, וחשקת בה, נעבעך. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן קודם כל וועגן דעם מיסטער טאמפסאן. דער מיסטער טאמפסאן, ער זעט אויס ער וויל נישט בלייבן א DA, ער וויל גיין העכער און העכער. וואס ער וויל ווערן איז א מארטין לוטער קינג נאמבער טו. ער איז געווען ביזי מיט סטאפ און פריסק. דעמאלטס ווען ער איז געלאפן האט ער געשריגן איך וויל נישט סטאפ און פריסק. סטאפ און פריסק הייסט, פאליס האבן געהאט א רעכט אפצושטעלן א מענטש, וואס דרייסטו דיך דא אין די קאמיוניטי און איך וויל דיר באקוקן די טאשן? און דאס האט צוריקגעהאלטן הונדערטער און הונדערטער רציחות, קודם כל מען האט מורא געהאט ארויסצוגיין מיט גאנס און מיט מעסערס, האט ער געטענה'ט ווען ער איז געלאפן אז מען שטעלט אפ נאר אפריקען אמעריקען, אזוי האט ער געטענה'ט, וואס דאס איז א שקר, ער מוז פארשטיין, ער מוז זיך אויסלערנען איין זאך, ווען מען האט געגעבן מענטשן רעכטן אין געוויסע רעגירונגען, מען האט זיי אריינגענומען אלס סיטיזענס, זענען זיי. דא האבן זיי זיך געטרייט אויסצומענטשן, אזוי פלעגט מען זאגן, ניו יארק איז א מעלטינג פאט, אונז גיימיר מיט מיט די חוקות המדינה, די אפריקען אמעריקענס ווילן זיין מושל בכיפה און זיי זאלן גיין כנגד חוקות המדינה, און ממילא גנב'ענען זיי פון שאפינג סענטערס, פון סטארס, און מען שטעלט זיי טאקע אפ, און שוין, און איינמאל האט מען אפגעשטעלט עפעס א פרוי וואס איז געקומען פון אפריקע וואס איר מאן איז א שיק, א מולטי מיליאנער, איז וואס? דאזענט מין עניטינג. ס'איז אנפארטשענעטלי אזוי ווי ער אליין זאגט אז ס'איז דא איבער זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון די דראג חברה וואס מ'זעצט איין פאר סמאל אמאונטס אוו דראגס און זענען אלע אפריקען אמעריקען, וואס ווילסטו יעצט טוהן? טו זיך מיישב און ער גייט אראפ נעמען דעם געזעץ, ביז א סורטען אמאונט מעג מען, און נאך א סורטען אמאונט טוט מען שוין נישט טוהן, יעצט אז מ'טרעפן פֿיר גוים אין א קאר מעג דאך יעדער האבן דעם סורטען אמאונט וויפיל דאס איז, למעשה האט אים דער פאליס קאמישענער געפרעגט, די וואך האבן זיי עס געהאט אוט אן א סטענד, האט די פאליס קאמישענער געפרעגט אזוי, אין דיטמאס פארק וועל איך מעגן מאכן סטאפ ענד פריסק, אבער אין קראון הייטס ווי ס'וואוינען מאר עפריקען אמעריקענס אין פאפולעישאן וועל איך נישט טון? כ'מיין, העי, לעטס טאלק ריעליסטיק, זיי זעען שוין וואס זיין ציל איז, זיין ציל איז אז אלע זיינע ברודער די עפריקען אמעריקענס זאלן מעגן האבן דראגס, מ'זאל זיי נישט טארן אפשטעלן, און ממילא איז געווען אווער טו האנדרעט שאוטינגס די לעצטע פאר וואכן, און די פאליס קאמישענער גייט עס נישט נעמען פון אים, נא, ער איז נישט קיין ריעליסטישער מענטש, און ער איז ווערי פארשעל, ס'איז איטס נאט גאנא ווארק, דערווייל נעגלעקט ער זיין אפיס אויכעט, דער גאנצער אפיס איז נעגלעקטעד, און יעדער קען טוהן וואס ער וויל היינט, סא איך האב ענק שוין געזאגט, ווען ער העט ענדיגן זיין קאריער, נישט נאר ער העט נישט קענען ווערן עפעס א קאנגרעסמאן אדער א סענעטער, איך האב מורא אז ער העט אפילו נישט מאכן צו זיין נאכאמאל א DA, איטס נאט גאנא העפן. ביקאוס הי'ס אן די ראנג סייד אוו טאון, ער האט ארויס גענומען אפאר מענטשן וואס זענען געזעסן פאר גארנישט, דאס איז א געוואלטיגע שיינע זאך, איטס היראאיק, אבער דערווייל האט ער יעדן וואקן, און דערווייל איז דא שיסעכצער, און דערווייל איז דא אלעס, סאו ער גייט שוין כאפן די מעסעדזש, אזוי ווי איך האב ענק שוין אמאל דערציילט, איז געווען אמאל א לייב וואס האט געכאפט א פאקס און געוואלט אויפעסן, זאגט דער פאקס איין מינוט. יעדן געט מען דעם לעצטן ווינטש פֿון לעבן, און גיב מיר אויך מײַן לעצטן ווינטש! חנפֿערט ער זיך אַזוי צום בערעלע דער לייב, פֿרעגט אים, וואָס איז דײַן לעצטער ווינטש? זאָגט ער זיך אָן, אַזוי ווי דו ביסט דאָך אַ לייב און דו האָסט דאָך שײַכות, אַרי, אַריע, דאָס איז אַ לייב, איז לייג מיר אַראָפּ אַ לכה-דודי, האַ-האַ, לייג אַראָפּ אַזאַ לכה-דודי, און נאָכדעם קענסטו מיך אויפֿעסן! שוין! דער לייב לאָזט אים אויס פֿון די הענט און ער נעמט זיך זינגען לכה-דודי, ער נעמט זיך אַזוי אַז ס'איז לעבעדיק. און דערווייל דער פאקס אנטלויפט, שרייט אים דער לייב, וואס האסטו געטון? האסט דאך מיך אויסגעפאפט? ניין, איך האב דיך נישט אויסגעפאפט. דו דארפסט זיך אויסלערנען איין זאך, דו ווילסט זיין א שוחט אדער דו ווילסט זיין א חזן? אז דו ווילסט זיין א שוחט זאלסטו שעכטן, און אז דו ווילסט ווייזן ווי שיין דו קענסט זינגען ביסטו נישט קיין שוחט. עניוועי, ער דארף זיך אויסלערנען, ער וויל פירן אן אפיס, זאל פירן זיך נארמאל, צי ער וויל ארויסלאזן אלע עפריקען אמעריקענס און אויך ליגעלייזן דראגס און מ'זאל נישט מאכן קיין סטאפ ענד פריסק און ער וויל אויך מאכן אז אלע אידישע חזירים זאלן וואקן ווייל לויט, כ'נעם א דיסקלעימער, נאר לויט ווי כ'האב געהערט האבן זיי אים אויסגעלייזט מיט אפאר הונדערט טויזנט דאלער וואס איז געווען חובות נאכן לויפן צוזאם. דער דיסטריקט אטוירני, און איך האב אים געזאגט, איך האב אים געטראפן אין פראנט מיט טשארלס היינס אפיס נאך דעמאלטס, האב איך אים געז. ווען ער איז געלאפן האב איך אים געזאגט זאלסט געדענקען אויב דו וועסט נישט פראטעקטן די קינדער וועסטו דיך איבערקערן פונקט אזוי ווי טשארלס היינס, דו וועסט פאלן כי נפול תפול לפניו ווייל דאס איז דעם אייבערשטנ'ס קינדער, און איך האב אים געזאגט דעמאלטס איך קער נישט צו עס זענען אידן צו עס זענען אראבער צו עס זענען גוים צו עס זענען עיטיאיסטס, און איך קער אפילו נישט צו עס זענען עפריקען אמעריקענס, דעי אר אלל. גאדס טשילדרען ענד דאנט פלעי וויט גאדס טשילדרען, בין אמאל געפארן אין די הייוועי איז געווען ר' בנימין זאב זוסמאן זכרונו לברכה איז געפארן איך בין מיט אים מיט געפארן אין די קאר ס'איז נישט געווען קיין היטש דארפטס ענק נישט זארגן ער איז געפארן בערך פופציג מייל א שעה דארט איז טוירטי פייוו די ספיד לימיט ווי מ'דרייט זיך איין אויף בארא פארק טשוירטש עוועניו צו ווי עניוועי.

ענד איי דאנט טינק יו שוד סטארט וויט גאד, און ער האט זיך אזוי דערשראקן ס'האט אים געכאפט א קדחת, ער האט צוריק געגעבן די לייסענס און רעדזשיסטרעישן און געזאגט נעקסט טיים ראביי גאו סלאו, ווער גייט זיך טשעפען מיטן רבונו של עולם, ס'איז געווען אפאר וואס האבן עס געטרייט, טיטוס הרשע מיט אנדערע, ווי זענען זיי אנגעקומען? יעצט איך וויל נישט אדזשאסטעפייען די מעשה אז מ'מעג פארן שנעל, איך וויל נאר מסביר זיין אפילו א גוי הערט ס'איז א גאט'ס א חפץ וויל ער נישט האבן דערמיט, ער וויל נישט טשעפען דערמיט. דא האב איך אים געזאגט טשעפען נישט מיט די קינדער, ער האט זיך אריינגעלאזט יא צו טשעפען מיט די קינדער און אונטערברענגען די אלע ארבעט וואס אונז האמיר געארבעט ביז יעצט, סאו ער גייט צו זיך אליינס הרים כדונג נמסו, ער וועט נישט מצליח זיין, ער האט קרוקעד איידיעס, קען נישט פירן קיין אפיס, אזוי ווי טשארלס היינס האט מיר דעמאלטס געזאגט, ער האט מיך געפרעגט וואס יו וואנט טו פוט אין טאמפסאן, יו נאו הי איז, הי איז ען עי די עי, דעטס אלל הי איז. איז הי קען ראן עיט הונדרעט פיפעל, עיט הונדרעט עי די עיס? האב איך אים געזאגט איך הער וואס דו זאגסט און עס איז נישט דא קיין בעסערע קענדידעיט דו קענסט נישט בלייבן. עניוועי, למעשה יעצט זעמיר צוריק קומען דא צו אונזערע זאכן. איך וויל צוריק ריפרעיזן וואס כ'האב געזאגט פאריגע וואך. האב ענק דערציילט אז ס'איז דא איינער מייקל סעוועדזש וואס ער טענה'ט אז אפאר יאר ארום די וועי איטס גאוינג נאו וועט מען קענען מיט קינדער אויכעט טוהן כל דבר אסור ווייל ער זעהט נישט פארוואס אז די גוים האלטן שוין דארטן אז מען מעג חתונה האבן אפישעלי מיט א זכר, פארוואס מען זאל נישט אנהייבן צו מאכן די יארן קלענער, פון אכצן אויף זעכצן, אויף פופצן, אויף צען, און אזוי ווייטער. נאכדעם האב איך ענק פארציילט אז נישט נאר מייקל סעוועדזש האט דאס אין טיערי, אין אוסטראליע איז געווען א מעשה וואס א דזשאדזש האט געזאגט אז א ברודער און א שוועסטער, אינסעסט, צו מעגן שפילן ליבע אויב ס'איז אין קאנסענט, אוודאי נאך אכצן, אבער זיי מעגן. אה איך האב מורא אז זי וועט שוואנגער ווערן און דאס קינד וועט זיין קראנק דאס קען מען מאכן אן אבארשן שוין זיי האבן דאך אלע סעלושענס עניוועי אזוי האב איך ענק פארציילט איך בין געגאנגען אין די זעלבע צייט איך האב געקאלט סנעפ כ'האב זיי געזאגט ליסן מען דארף אנהייבן מאריש עולמות צו זיין זאג איך מילא סעוועדזש איז נאר טיערי אבער דא האסטו דאך שוין א דזשאדזש פסק'נט אזוי קיצור זיי האבן געזאגט אונז גיימער איינלייגן וועלטן אז דאס זאל נישט געשעהן על כל פנים מען קען עס שטיפן וויפיל מען קען, די ענד אוו די דעי האבן זיי געזאגט אונז זעמיר דאך נישט ריספאנסיבעל די וועלט זאל נישט אונטערגיין, אונז זעמיר נאר ריספאנסיבעל אונזערע קירכעס זאלן נישט אונטערגיין, כאטש די רעלידזשעס סקול זאל נישט אריינפאלן אין דעם פלאנטער, עניוועי, זיי זענען אבער געגאנגען אזוי ווייט אז זיי זענען יא געגאנגען אויף אוסטראליע, זיי האבן דארט אויכעט זייערע מענטשן, קאטוילישע און רעלידזשעס מענטשן, און למעשה האט מען דעם דזשאדזש מעביר געווען. זאמיר ס'ערלעדיגט, מ'האט אים מעביר געווען פון איין טאג אויפן צווייטן, און ער איז אנדער העווי אינוועסטיגעישאן צו ער איז נישט אליין א חזיר, וואס וועגן דעם האט ער געוואלט די אלע חזיריי אז ס'זאל נישט ארויסקומען. ס'האלט דארטן אז דער דזשאדזש איז פינישט, זיין קעריער איז אווער וויט. סאו בקיצור, ברוך השם, צוביסלעך, אלעס נעמט צייט, איטס נאט גאנ, עס וועט זיך נישט ענדיגן אין איין טאג. איך זאג אייביג משה רבינו וואס איז געווען דער אדון הנביאים איז געווען דער גרעסטער מענטש וואס איז דא אויף די וועלט ער האט גערעדט מיטן אייבערשטן פנים אל פנים למעשה ווען ס'איז געקומען די מלחמת עמלק האט ער אויך נישט געקענט שטייט נאר ויחלוש יהושע משה רבינו האט עס נישט געקענט אומברענגען ס'איז געבליבן א שלעגעריי לדורות נישט געקענט ווייל דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אבער למעשה האט ער עס נישט געטון ס'איז נאר ויחלוש. יעצט רשי ברענגט אז ווען ס'איז געבוירן געווארן יוסף און בנימין האט יעקב אבינו געזאגט פאר לבנ'ן שיקט מיך אוועק, זאגט רשי ווייל ער האט געוואוסט אז אין זרעו של עשיו נופל אלא ביד רחל, לאה האט געבויעט כלל ישראל, זי האט געברענגט כהנים מיט לוויים שבט יהודה איז מלכים.

עשו'ן וועט קיינער נישט קענען אומברענגען נאר זרעה של רחל, משה רבינו איז נישט געווען זרעה של רחל, משה רבינו איז געווען זרעה של לאה, ווייל משה רבינו איז געווען א לוי און דאס איז שבט לוי, יהושע בן נון איז געווען פון שבט אפרים, שבט אפרים. דאס איז זרעה של רחל. איז ביי יהושע שטייט, אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו'ן אז ער זאל מלחמה האלטן מיט עמלק האט ער גענומען יהושע ווייל ער האט געוויסט נאר יהושע קען דאס אומברענגען און אפילו יהושע האט עס אויך נישט אומגעברענגט ער האט עס נאר ויחלש און יעדן דור איז נאך געבליבן אז אונז דארף מיר זיך אויך ווייטער ליידער מיט זיי שלאגן און וועגן דעם איז דא דער גרויסער שבת זכור און די קריאה איז מן התורה וואס און די קריאה נישט מן התורה, א חוץ שבת זכור, איז דא אנדערע וואס האלטן ס'יא מן התורה, ס'דא וואס האלטן אז דאס איז אינגאנצן תקנות, תקנות משה, תקנות עזרא, אבער למעשה די מלחמה איז געבליבן ביז אויף אייביג, ביז משיח קומט און דעמאלטס וועט דער אייבישטער אומברענגען עמלקן, מחה אמחה וועט זיין דער סוף אז נאר דער אייבישטער וועט אים אומברענגען, איז דאס איז געבליבן א מלחמה לדורות, אונז שלאגן מיר זיך יעצט, אונז שלאגן מיר זיך אז ס'כדאי. אז ס'זאל נישט זיין קליפת עמלק, משכב זכר, און אלע אנדערע פגם הברית. איז למעשה האט מען ארויסגעווארפן דעם דזשאדזש און מ'טוט אים יעצט אינוועסטיגעיטן. די זעלבע עט זיין דא אין ניו יארק אויך, עט איר זען טאמפסאן מיט זיינע גאנצע קרומע פאליסיס וואס ער האט אריינגענומען דארטן דעם סנדר און האט אריינגענומען דעם חלוץ דוב הייקינד, ער איז געפארן יעצט אויף ארץ ישראל מיט אן על על, ער האט זיך געלאזט פאטאגראפירן. דא האט מען געהערט אז ער גנב'עט ער האט זיינע פראבלעמען, כ'ווייס נישט צו ס'איז שוין דורך די אינוועסטיגעישן אבער מ'האט שוין געכאפט אפאר זאכן, עניוועי קען זיין מ'עט אים נישט ארויסווארפן פאר די פאר קלייניגקייטן ווייל זיי האבן גענוג פאון, אבער דאס איז אלץ קרוקעד מענטשן, דאס איז מענטשן פאר געלט זענען זיי מסכים אוועקצוגעבן די קאמיוניטי, ווען ס'וואלט געווען אין דוב הייקינד'ס דזשוריסדיקשן וואלט מען היינט נאכנישט געהאט אין בארא פארק די קעמרעס אזוי ברוך השם איז דא, אונז האמיר געפייט פאר דעם, עניוועי אונז האמיר געפייט פאר וויליאמסבורג אויכעט און ס'עט זיין בקרוב ווי ברויט, און יעצט כ'האב געזאגט ענק אפאר וואכן צוריק אז דער טאמפסאן פירט אזא קרומע ווערטשאפט אז מ'עט שטארק'ס רוצח אויך נישט כאפן, יעצט דער רוצח פון שטארק האט שוין געפליעד די וואך נאט גילטי, נעכטן האט ער געזאגט גילטי היינט זאגט ער נאט גילטי, ס'איז גארנישט א דזשאוק היינט, כ'האב ענק געזאגט עטס האטס ענק געזוכט די קינדער זאלן נישט זיין סעיף, די מענטשן וועלן אויך נישט זיין סעיף, דער אייבערשטער געבט זה לעומת זה, ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, ער האט געפליעד נאט גילטי, און איך האב געזאגט דעמאלטס פאר טאמסן אויף א מעסעדזש אויף א יוטוב, כ'האב אים געזאגט דו'סט זעהן שטארק'ס רוצח עט נישט ארויסקומען ווייל ס'אינוואלווד גרויסע מיליאנערן לעיזער קעסטנבוים וחביריו און איך נעם שוין א דיסקלעימער וועט קיינמאל נישט ארויסקומען, לעיזער האט פארקויפט נאוטס פאר דרייסיג מיליאן דאלער פאר די מאפיא ווייל שטארק האט נישט באצאלט. כ'נעם א דיסקלעימער אויף אלעם, באט בעיסיקלי דעטס וואט איט בוילס דאון טו. סאו עטס האטס א פראבלעם געהאט אז דא עט עפעס ארויסקומען? כ'על דיר זאגן די אמת, קען זיין שטארק לעבט נאך, קען זיין ס'איז א סאטמאר אזיאטישע מעשה, כ'ווייס נישט, אפשר איז נאך אזוי ווי ר' נתן יוסף קאלט מיך אמאל אפ, ער האט געהערט אז זיין טאטע לעבט אין רוסלאנד, איז אפירגעקומען נאך פופציג יאר, קען זיין שטארק עט אויך אפירקומען ערגעץ, איך האלט די אלמנה טאר נישט חתונה האבן, כ'האף אז איינער האט באקוקט פאר מ'האט אים אריינגעלייגט אין ארון אז דאס איז געווען ער, ווייל קען זיין מ'האט אריינגעלייגט א דאמי, דא ביי אונז קען מען אלעס טון. ס'איז געווען א איד ר' חיים שנעעבאלג, די מאפיא האט אים געהארגעט מיט געלט זאכן, מיט ספרים, אום סוף האט די דזשאדזש געזאגט מ'זאל אויפגראבן זיין קבר, ווייל מ'האט געוואלט עפעס זעהן די ען עי איך ווייס, און געס וואט, מ'האט געטראפן א ליידיגן קבר, ער האט זיך אליינס אריבערגעטראגן, מ'דערציילט אין קראקע איז געווען אזא מעשה, עפעס א צדיק, א ל"ו צדיק האט געקויפט לעבן דעם רמ"א א שטיקל קרקע, און נאכן טויט האט מען אים געלייגט דארטן ערגעץ אין די בעק, איז ער געקומען אין חלום, און ער האט געטענה'ט צום רמ"א אז איך האב געקויפט, איך האב באצאלט. רמ"א האט געזאגט, אונז האבן דאך נישט געוואוסט ווער דו ביסט געווען, נאר אויב דו ביסט אזא גרויסער צדיק ווי זיי האלטן אלעמאל דא צדיק לייג דיך אליין איבער. דעם נעקסטן טאג האט מען געטראפן יענעם קבר ליידיג און דא צוגעדעקט. אונז האמער אזאלעכע מענטשן, זיי קענען זיך נאכן טויט אויכעט אריבערטראגן. סאו למעשה דארף מען קודם וויסן צו שטארק איז טאקע געהארגעט געווארן צו מען האט נישט אריינגעלייגט א דאמי, איך האלט מען דארף אויפגראבן דעם קבר. נאכדעם דארף מען נאך א זאך וויסן. ס'טוט מיר יעדן וויי אז דער גוי קומט יעצט ארויס ער האט עס נישט געטון, אזוי האט מען זיך כאטש אויף אים אנצולייגן, מען האט גענומען נקמה. יעצט וויל איך ענק פרעגן רבותי, ווען דער שניצלער האט געגאסן בליטש אויף מיר און ער לויפט אוועק און נאכדעם שרייט ער אפאר טעג און אפאר חדשים אז ער איז נאט גילטי און יעדער האט געלאכט האט זיך געפרייט האהאהאהא סאו האו עבאוט יעצט לאך איך פון ענק האהאהאהא עטס האטס נישט ווער עס האט געהארגעט שטארק און עטס וועטס עס קיינמאל נישט האבן און באמת וואט דו יו רילי ניד איט פאר? הו קעירס? און אז מ'האט געכאפט א גוי רענטא האט מען אים איינגעזעצט אז ער האט געהארגעט חזקאל שאמעס, צו א צווייטן גוי האט מען איינגעזעצט ווייל ער האט געהארגעט דעם פאלאק, לייזערל פאלאק, נו איך וויל ענק פרעגן, נו און מ'האט יעצט געוואויר געווארן אז זיי זענען ביידע ליגנט געווען, און דעם רוצח האט מען נישט, סאו הו קעירס, די וועלט גייט נישט אן, הע, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. העי איטס פערפעקט פאר דעם טאמסן מיטן גאנצן סיסטעם דא, סאו ער איז אויכעט אזוי פון די אלטע אזיאטישע מארמאראשע חברה. פיין, יו וואנטעד איט דעט וועי, יו גאנא העוו איט דעט וועי, איי דאנט קעיר, ס'עט ענק שאטן מער ווי פאר מיר, אבער די קינדער גייען נאך ווייטער סעיף, ווייל איך האב ענק געזאגט, מיין שטארקייט אין דעם האטליין איז נישט געווען אז איך זאל יעדן אייכן איינזעצן, איך האב יעדן געזאגט עדיוקעישן, דערציילט מיר יעצט א טאטע, זיינע קינדער האט פיר קינדער וואס זיי לערנען ביי די זאלוינים. זאגט ער פאר מ'איז געפארן אין קעמפ האט מען צוזאמגערופן אלע כיתות פון דעי עידזש, דער מנהל האט אזוי שיין גערעדט, ער זאגט מיר ער האט נאך גערעדט ארגער ווי דיין האטליין, ער האט געזאגט ס'איז דא מנוולים וואס ווילן אריינכאפן די קינדער אין קאר, ס'איז דא מנוולים וואס ווילן כאפן די קינדער אין וואלד, זיי מיינען נישט דיין גוטס, זיי מיינען דיך צו טאטשן ווי מ'טאר נישט, זיי מיינען צו טון מיט דיר זנות און זינד וואס מ'טאר נישט טון, זיי האבן אזוי שיין גערעדט, דער טאטע זאגט מיר די קינדער האבן עס אים נאכגעזאגט, ער איז נתפעל געווארן. ער זאגט ממש מ'האלט שוין דארט אז סאטמאר ביי די זאלוינים רעדן שוין אזוי אפן מיט די קינדער, געבענטשט זאלט עטס זיין, דאס האב איך געוואלט, נאר ווען עטס האטס שכל און עטס שלאגטס ענק נישט מיט מיר, קודם וואלט דאס ענק נישט געקאסט אזויפיל געלט, ס'האט דאך ענק געקאסט מיליאנען דאלער דאס שלאגן, אלרייט עטס האטס עס גענומען פון די לעבאוויטשעס מיט די שמעבאוויטשעס, און נאכדעם עטס וואלטס ענק נישט אנגעמאכט בזיונות. דער בערי דייטש וואלט קיינמאל נישט ארויס געקומען ווען ער זעהט ס'איז דא ארדענונג, נאר עטס האטס ענק געוואלט שלאגן, שלאגן שלאגט מען זיך צוריק, ס'גייט נאך קומען א לאוסוט פון בערי דייטש, ס'איז דא צענליג און צענליגע וואס זיי באקלאגן זיך, אסאך זענען עלטער פון סטעטשו אוו לימיטעישן, אסאך זענען נאך אין סטעטשו אוו לימיטעישן, און ס'איז נאך נישט אזוי. איר פארט נאך נישט אזוי גוט, איר קענט נאך פארלירן די בילדינגס אזוי ווי ישיבה אוניווערסיטי האט פארלוירן דעם בילדינג, דעם שיינעם בילדינג וואס עטס בויעטס יעצט דארטן אויף העריסן עוועניו, דאס קען נאך ווערן אמאל בארי דייטשן'ס בילדינג. און ווען עטס זעצטס ענק ווען אראפ לכתחילה, כ'האב פינף יאר געשריבן בריוון וואס יעדע בריוו איז דא, און מען זעצט זיך ווען אראפ מען טרייט צו מאכן ארדענונג, וואלט געווען ארדענונג, האט עטס דאך געוואלט, ניין עטס זענטס קלוגע, נו יעצט עט עטס זעהן ווי נישט קלוג עטס זענט. יעצט עט עטס ערשט אנהייבן צו זעהן ווי שלעכט עטס זענטס געפארן, ווייל טאמער זענט איר עובר את פי השם והיא לא תצלח זאגט משה רבינו און דאס איז קבוע וקיים אויף אייביג, עטס געוואלט עטס געמיינט ס'איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, נא נא נא נא, איט דאזענט העפן עני מאר, און מיט יענעם דערשטיקן מיט דעם נאכלויפן, דער משוגענער שניצלער האט געמיינט ער וואוינט נאך אין אלטן מארמאראש, ער גייט נאכלויפן מיט בליטש א מענטש? אונז זעמער שוין פעסט די טווענטיעט סענטשערי, וואס האסטו געמיינט? ווי ביסטו? די זעלבע אהרן האט געמיינט ער עט שלאגן, ער עט זאגן כהנים ארויס, העי וועיט א מינוט, יו גאטע וואטש וואט יור דואינג. יעצט עמיר גיין ווייטער, כ'האב ענק אלע יארן געבעטן אז מ'טאר נישט גיין היטש, ס'איז זייער שלעכט, אין ארץ ישראל האב איך אויך אלץ געזאגט מ'זאל נישט גיין היטש, מ'האט מיך אויסגעלאכט, קוק וואס איז געשען, מ'האט געהארגעט דריי בחורים, מ'האט געהארגעט אן אראביש קינד, פון דעם האט זיך אויסגעבראכן א גאנצע מלחמה. האט שוין געהארגעט צוויי הונדערט פאלעסטינער, איין ארץ ישראל'דיגער איז געהארגעט געווארן, ער גראדע א ליבאוויטשער, ער איז געווען דארטן וואלונטיר לעבן די גרעניץ, און ווער ווייסט ווי דאס גייט נאך ברענגען, ס'איז דאך נאכנישט געענדיגט, על כל פנים כ'האב אים געבעטן מען טאר נישט היטשן, שוין, מען פאלגט נישט, דערציילט מיר א אינגערמאן אז איך בין גערעכט, ער זאגט מיר ער האט אריינגעברענגט א פרוי פאר א היטש פון די באנגעלאו קאלעני, און אינמיטן וועג אויפן סעווענטין האט זי זיך אנגעהויבן אויסצוטון דעם העמד, האט ער איר געזאגט וואס איז דאס? דו קענסט מיט מיר טון וואס דו ווילסט. דער אינגערמאן האט זיך דערשראקן, זיך אפגעשטעלט אינמיטן די הייוועי, האט איר אנגעכאפט און האט איר ארויסגעווארפן און איבערגעלאזט אינמיטן די הייוועי. יעצט, דער אינגערמאן האט זיכער נישט קלוג געטון, קודם ער האט נישט געטארט נעמען א היטש א פרוי, יעצט, דער אינגערמאן האט זי ארויסגעווארפן פון די קאר, אבער. דערציילט האט עס א צווייטער אינגערמאן אז ער איז נעבעך נכשל געווארן, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן און ער האט געטוהן אין די קאר וואס מען טאר נישט. ס'איז דא איינער, ער איז א גרויסער רב פון מאנסי, ער האט א שול, ער פלעגט אויסהערן, איך ווייס נישט צו היינט הערט ער נאך אויך אויס, ער פלעגט אויסהערן מיינע שיעורים, און ער זאגט מיר אזוי, תוך כדי דיבור קאלט ער מיך אמאל אן אז אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא ווען נישט דאס וואס ער הערט פון מיר מען טאר נישט נעמען א פרוי פאר א היטש ווייל מען קען נישט וויסן וואסערע א זונה זי איז אדער צו זי איז א געזונטע קען זיין זי איז פשוט נערוון קראנק אויכעט און זי עט מאכן א מעשה אויף מיר למעשה האט האט ער געזאגט ער איז געווען אין סקווער עפעס איינקויפן שאפינג סענטער און א פרוי זאגט אים אפשר קענט איר מיך טראגן די צוויי גאסן אוועק איך וואוין דא אין סקווער האט ער געזאגט ער האט זיך דערמאנט צו אלעס וואס איך פלעג אלץ לערנען מ'טאר נישט נעמען קיין היטשעס, און ער האט זיי נישט גענומען. זאגט ער, און יעצט כאפט ער אז קען זיין ס'איז גאר געווען, זי איז געווען נעבעך א שמוציג מיידל, א שמוציגע מויד, און זי האט אים געוואלט אדער זנות אדער אים סתם באגראבן. עניוועי, איז דאס דער יונגערמאן וואס האט גענומען די פרוי, קודם האט ער עס נישט געטארט נעמען ווייל זי איז א פרוי, צווייטנס ער האט דאך נישט געקענט וויסן, אפשר איז א נערוון קראנקע. וואס טוט ער ווען ער לאזט איבער יעצט אינמיטן די הייוועי אז זי זאגט נישט פאר די פאליס אז ער האט מיך גערעיפט? קוק א מעשה פון יוסף הצדיק אין חומש, יוסף האט זיך ארויסגעריסן, ס'איז איבערגעבליבן די קלייד, האט ער געזאגט, האט זי געזאגט, קוק ער האט געוואלט מיט מיר וואוינען, ער האט זיך שוין אנגעהויבן אויסצוטון, סאו איך האב הנאה אז זאכן ווי מען זאגט קומען ארויס מיט א גוד ריזענינג פארוואס מען זאל עס נישט טון, אבער ס'טוט מיר וויי פאר די אינגערמאן קען נאך האבן גרויסע צרות פון דעם, און זיין ווייב מוז אים וועלן גלייבן אז נישט ער האט איר אנגעהויבן צוצורעדן. און נישט ער האט אנגעהויבן אויסצוטוהן דעם העמד. איטס איטס ווערי ווערי אפסעטינג. א ר' נחמן פון ברסלב האט געזאגט אויף צוויי מענטשן האט ער רחמנות. איינער ווער ס'קען אים נישט, ווייל ער ווייסט נישט וואס דער אמת איז, און א צווייטער איז ווער ס'קען מיך יא און ער פאלגט נישט מיינע עצות. סאו רבותי, לעטס באקל דאון. מ'טאר נישט נעמען קיין היטש אפילו זי איז א פרומע פרוי. פארקערט, איך וואלט ענדערש גענומען, ווען איך האב א טשויס און איך מוז נעמען א פרוי, וואלט איך ענדערש גענומען אן אויסגעלאסענע פרוי, ווייל די פרומע קריגט נישט אינדערהיים גארנישט, ממילא אז זי קריגט נישט איז זי הונגעריג, און די אויסגעלאסענע די קריגט אינדערהיים גענוג, ס'איז ונשים עד נופך. סאו רבותי, פליז וואטש וואט יו אר דואינג, דערווייל ברוך השם נישט ארויסגעקומען קיין גרויסע ערנסטע פראבלעם פון די מעשה, אבער זיי זאגן אלע יא מ'טאר נישט נעמען קיין היטשעס, כ'האב שוין געזאגט לאנג צוריק, נעמסט אריין א בחור א היטש, וואס טוסטו אז דער בחור זאגט אז. ער האט מיך געטאטשט, ער דארף נאר זאגן, ס'דארף נישט זיין אמת, ס'איז געווען ביים בעלזער רב א מעשה, מ'האט אים געזאגט, ער האט גערופן דעם שוחט, מ'זאגט אויף דיר אז דו האסט עפעס געהאט צו טון מיט עפעס א גויטע, זאגט ער רבי כ'קען שווערן אויף א ספר תורה אז ס'איז ליגנט, דער הייליגער בעלזער רב האט זיך גענומען שרייען, אמת זאל עס נאך אויך זיין? ס'דאך גענוג ביטער אז מ'זאגט עס אויף דיר. סאו, רבותי לאמיר נאך ווייטער אנהאלטן א סעיפטי סאמער, סאמער איז נאכנישט פאריבער, ס'קומען נאך די העפי ענדינגס ווי מ'רופט עס, ס'קומט נאך. שבת נחמו, און אזוי ווייטער. יעצט איז דער עולם אביסל אן א לאו פראופייל, ווייל ס'איז א חורבן. חורבן בית המקדש, א יעדע אידישע נשמה פילט עס, אבער נאכדעם צו צולאזט מען זיך. עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער. דער עולם איז ביזי די גאנצע צייט, נחום ראזענבערג האט יא געווינען צו ער האט נישט געווינען. עניוועי, די וואך טרעף איך גאר א חשוב'ן פיגור, א מענטש זאגט ער מיר, נחום ראזענבערג? יא.

עניוועי, ער פרעגט אים נאכאמאל אויף וואסערא וועג יא, זאגט ער די רבנים, דו ווייסט דאך ער האט געדארפט היטן דעם כבוד פון די רבנים, זאגט אים יענער די רבנים האבן אים דערלאנגט דעם ערשטן פאנטש, ער האט נישט אנגעהויבן מיט די רבנים, וויאזוילאנג די רבנים האבן אים נישט דערלאנגט דעם ערשטן פאנטש האט ער נישט אנגעהויבן מיט זיי. שוין. למעשה, פארוואס זאג איך עס? עטס זארגט ענק צו איך האב געווינען? איך וויל ענק זאגן, אויסער דעם וואס איך האב געארבעט אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, האב איך געארבעט אז טאמער מ'געט נישט א קינד אן עדיוקעישן הייסט עס אויך אז מ'האט אים מאלעסטעד. מען האט אים צוגענומען זיין, מען האט אים דיפרייווט פון זיין עדיוקעישן. עניוועי, ווען ס'איז דא געווען טשענעל פאר פון לאנדאן דעמאלטס ווען ס'איז געווען וועבערמאן'ס קעיס, זענען זיי געקומען, זיי האבן מיך אינטערוויאט, כ'האב זיי דערציילט וואסערע א רשע דער רב פאדעווע איז אז ער לאזט נישט גיין צו די פאליס, זיי האבן נישט געגלייבט, זיי האבן אונטערגעשטעלט איינעם פון די צייטונג, ער איז געקומען אריין צו רב פאדעווע, קודם איז ער געזעסן זייער מיאוס צושפרייט, עס קומט אריין א פרעמדער מענטש, א אפגעגאלטער, זעץ דיך אויף בדרך ארץ, ביסט דאך א רב. עניוועי, און ער זאגט אים אז ער איז געווען מאלעסטעד און ער וויל וויסן צו ער זאל גיין צו די פאליס, ער איז קיינמאל נישט געווען מאלעסטעד, ס'איז געווען א צייטונג שרייבער, זיי האבן געוואלט איך זאל עס טון, האב איך געזאגט ווען איך וועל עס טון וועט פאדעווע גראד מיך ארויסווארפן, איך בין דאך אין חרם. זיי האבן געשיקט זייערס א מענטש, און פאדעווע הייבט גראד אן צו זאגן איך ווייס וועם דו מיינסט, איך ווייס ווער ס'האט דיך מאלעסטעד, אבער בקיצור איך וויל נישט זאלסט גיין צו די פאליס. עס האט געשפילט אויפן טעלעוויזשן. ס'האט אים נישט געברענגט קיין גרויס כבוד. למעשה דעמאלטס ווען ס'זענען דא געווען די טעלעוויזשענס, אזוי ווי איך ארבעט כסדר מיט אלע טעלעוויזשענס און מיט אלע רעדיאוס, און איך בין זיי מסביר אז דער אינפראסטראקטשער פון אונזער חינוך איז וועי וועי בילאו גרעיד, בין איך זיי מסביר פארוואס האמער אונז אזויפיל דראפ אוטס, ווייל ווען איינער האלט נישט ביים לערנען, אין די גוי'אישע וועלט, ער האלט נישט ביים לערנען, האלט ער נישט ביים לערנען. האט נישט ליב צו סטאדיען, ער האט נישט קיין זיץ פלייש, ער האט ACDC, ער האט די אלע קראנקייטן, פיין, נאו פראבלעם. ער לערנט אבער א GED און ער קען ארויסגיין, ער קען ווערן א טראק דרייווער, ער קען ווערן א קאמערשעל דרייווער, באקומען קאמערשעל לייסענס. ביי אונז איז די פראבלעם אז מען קען גארנישט, אזוי ווי אין בלאט איז געשטאנען אמאל, מען דארף נאר קענען ענגליש מען זאל קענען אויסרעכענען וויפיל געלט ס'קומט זיך. פון וועלפעיר, און אזוי ווי איך האב ענק שוין פארציילט, יענער בחור גייט דארטן, דער אינגערמאן האט חתונה געהאט, גייט ער אריין זיך אויסשטעלן א וועלפעיר אפליקעישאן, און עס קומט ער דארט אריין, און ער קאלט אויף זיין ווייב, ס'איז דא דא עפעס אויפן אפליקעישאן שטייט NAME, וואס מיינט דעס, פרעגט ער זיין ווייב, זאגט אים זיין ווייב, דו ווייסט דו ביסט א דזשיניעס, NAME קענסטו ליינען, דו קענסט די בוכשטאבן NAME? כ'האב דאך געמיינט אז דו קענסט דאס אויך נישט. אז דו קענסט דאס ביסטו דאך א דזשיניעס. געהערט וואס דא טוט זיך? עניוועי, כ'האב געזען אז ס'איז גרויסע צרות, איך בין א גרויסער חסיד אז מ'זאל האבן עדיוקעישאן, איך בין א גרויסער מתנגד אז מ'זאל נעמען דעם בחור און מ'זאל אים אינגאנצן אוועקנעמען פון די גוי'אישע עדיוקעישאן. רבי אהרן קאטלער האט אזוי געהאלטן. ער האט געזאגט דעמאלטס ווען ער האט ערלעדיגט אז אין לעיקוואד איז נישט דא קאלעדזש זאגט ער יעצט גייט ער זיך אפלאזן פון לעיקוואד און ער גייט זיך אריינלאזן אין אלע ישיבות אז מען זאל נישט האבן קיין קאלעדזש איך האב געזאגט אמאל ער איז געווען א גרויסער צדיק און און בימיו האט מען עס נישט געברויכט אבער היינט זעט מען אז דער סיסטעם ארבעט נישט ער האט געהאלטן יעדער אינגערמאן זאל בלייבן לערנען אויכעט ס'איז דא היינט אין לעיקוואד איך באקום יעדעס מאל נייע נומבערס ס'איז דא מיידלעך פון דרייסיג ביז פערציג וואס האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט ווייל קודם מוז ער האבן א בן תורה זאל זיצן און לערנען פאר די רעסט אוו היז לייף, און די מיידל האט נישט קיין געלט אים אויסצוהאלטן, איז במילא בלייבט מען די ווירדזשין מערי ביז משיח קומט, ענד דעטס דעדלי ראנג, און איך האלט אז וויזאלאנג די אלטע ראש ישיבות וועלן עס נישט טוישן וועט נישט טויגן, באט עניוועי, לאמיר צוריק גיין דא צו אונזערע זאך יעצט, מען רעדט נישט יעצט פון שידוכים מען רעדט פון עדיוקעישן, איך בין געגאנגען די. צייטונג, די טשענעל פאר בי בי סי, זיי זענען אין טאטש מיט מיר די גאנצע צייט און איך בין זיי אלץ מסביר וואס ס'גייט פאר, יעצט איך וויל ענק זאגן לכתחילה האב איך נישט געוואלט גיין צו די צייטונגען ווייל ס'איז נישט קיין אידישער וועג, נאר מ'האט מיך אויסגעלאכט, די ערשטע מאל איך בין געווען אין לונדון איז געקומען די אידישע צייטונג, זיי האבן מיך געוואלט אינטערוויוען ווייל מ'האט מיך פון לונדון געוואלט ארויסווארפן, די אידן האבן מיר נאכגעווארפן שטיינער, זיי געוואלט וויסן וואס ס'גייט פאר, ס'געקומען למעשה האב איך זיי אלעס פארציילט, קומען נאכדעם די גארדיען ס'די גרעסטע לאנדענער צייטונג פון די גרעסטע, און זיי האבן מיך אויך געוואלט אינטערוויוען האב איך געזאגט ניין עד כאן, מיט דיר בין איך נישט אינטערעסירט צו האנדלען, פרעגן זיי מיך פארוואס נישט, זאג איך ליסן דו ביסט א גוישע צייטונג דו קעיטערסט פאר די גוים, אונז האמיר אונזערע פראבלעמען און וואס דארף איך וואשן מיינע לאנדרי און פארטיג, נישט געוואלט בשום אופן מיט זיי האבן צו האבן צוטון, עניוועי למעשה פאר. די טעלעוויזשען טשענעל פֿאָר האָב איך זיי פֿאַרציילט פּינקטלעך וואָס דאָ גייט פֿאָר אין די ייִדישע קרײַזן, אַז מע גיט נישט קיין עדיוקעישאָן פֿאַר די קינדער, און זיי האָבן דאָס אָנגעהויבן נאָכצוגיין. זיי טוען שוין אין דעם יעצט אַ יאָר, צוויי צו וויפֿל, און זיי האָבן אָנגעהויבן צו דערגיין, אַז די אַמאַונט פֿון די קינדער וואָס זיי פֿאַלן אַרויס פֿון די אָרטאָדאָקס סירקל איז אין די טויזנטערס. זענען מוראדיק, מוראדיק עמעיזד וויפֿל קינדער זיי פֿאַלן אַוועק. האָבן זיי זיך אָנגעהויבן אַרײַנצולייגן דערין. און זענען געוואויר געווארן, יא, ס'איז אמת, מען לערנט נישט קיין עדיוקעישאן, און די מינוט ווען ס'געשעהט עפעס אז די קינד קען זיך נישט פארטראגן מיטן מלמד, אדער וואטעווער די סטארי שוד בי, עניטינג, איז דעמאלטס גייט דאס קינד ארויס און ער איז אין די סטריט אן אן עדיוקעישאן. בקיצור. די ענגלישע גאווערמענט האט זיך אריינגעמישט. יעצט אנגעהויבן האט זיך בעסיקלי מיין גאנצע טעארי אז וועגן דעם איז דא סעקשועל אביוז ווייל. מען לערנט נישט מיט די קינדער אן עדיוקעישאן וועגן זייער באדי, אבער יעצט האבן זיי שוין געגאנגען אל הכלל כולו יצאו אויכעט, און זיי האבן געזען אז זיי האבן נישט קיין דזשאבס נארמאל, זיי זיצן אלע אויף וועלפעיר, דארט איז דא אז מ'צאלט די רענט, די גאווערמענט, און בקיצור זיי זענען נישט, זיי טוהן נישט מאכן קאנסטראקטיוו פראגרעס אין איקענאמיקס, עניוועי למעשה האט זיך געמאכט יעצט א גאנצע זאך אז זיי האבן זיך פארלייגט אויף די ישיבות, רב פינטער איז דער הויפט פון די אלע אידישע ישיבות, דער פארזיצער ביי די גאווערמענט, און זיי האבן אים געזאגט עד כאן, סגייט מער נישט אנהאלטן, מ'מוז אנהייבן צו לערנען געהעריג, זיי האבן אויך אינספעקטעט אפשר פופציג ישיבות תלמוד תורה'ס, און זיי האבן געזען אז די בנינים זענען צופאלן, דעטיריערעיטעד, זענען דארט אזאלכע בנינים וואס מ'קען פארשטיין פארוואס די קינדער האבן נישט קיין חשק צו זיצן דארט. ס'איז ס'איז נישט זויבער, ס'איז נישט סענעטערי, ס'איז גארנישט, בקיצור אין א פאבליק סקול איז דא וואס צו קוקן, מען לייגט אריין אסאך געלט, דא איז עס אלטע אפגעשימלטע בילדינגס, און די גאווערמענט האט זיך יעצט אריינגעלייגט און זיי האבן געזאגט ס'איז א נאו נאו, און זיי לאזן מער נישט אפערעיטן אזאלעכע בילדינגס, און זיי לאזן מער נישט אפערעיטן קיין שום סקול וואס די סקול האט. נישט קיין ענגליש. יעצט איך האב ענק אלץ געבעטן מען דארף געבן פאר די גאווערמענט אייביג אביסל אזוי ווי מען געט אסאך זאכן געט מען פארן סמך מ מען מוז געבן די דאס וואס ס'שטארט ארויס די האר ביי די תפילין דאס איז אחיזה פארן סמך מ כ'וועל ענק זאגן וואס די האר איז מ'נעמט די פרשת. און מען בייגט עס צוזאם, נאכדעם נעמט מען פארמעט און מען וויקלט ארום די פארשעס, נאכדעם נעמט מען די האר צווירן און מען וויקלט ארום דעם פארמעט, און אזוי האלט זיך די פארשע אינעם פלאץ אינעם בית. יעצט די האר ווערט געמאכט פון א בהמה טהורה, ווייל פון א בהמה טמאה טאר מען עס נישט מאכן, עס מוז זיין מותר בפיך. יעצט א פערד האט לאנגע האר איבעראל, די טהור'ע בהמות, דאס איז א קאלב אדער א בהמה, האבן נישט האר נאר ביים שוואנץ, ביים שווייף, ביים וויידל, איז במילא נעמט מען דאס פון דעם די האר פון דעם וויידל, מען וואשט דאס אויס, מען טריקנט עס אויס, און דאס בינדט מען צו דעם שטיקל פארמעט וואס דאס וויקלט ארום די פרשיות. יעצט. נארמאלערווייז וואלט מען געדארפט מאכן אן עקסטערן לאך וואס דורך דעם זאל ארויסקומען די פאר האר, אבער די סופרים האבן דאך יעדער האט דאך אלץ פאטענטן, איז מיט דעם זעלבן לאך וואס איז דורך געשטאכן, וואס מיט דעם נעמט מען ארום מיט די גידים טוט מען דאך צונייען די תפילין, איז מיט דעם זעלבן לאך ברענגט מען ארויס די פאר האר. מ'מאכט נישט קיין עקסטערן לאך, נישט יעדער מאכט אן עקסטער לאך, על כל פנים דער חלק איז פארן סמך מם ער זאל זיך האבן זיין חלק. מ'דערציילט אויכעט אז דער הייליגער רבי שיעלע בעלזער האט זיך פארראכטן די וואנצן פאר תקיעת שופר ס'זאל נישט זיין קיין חציצה, און ער האט געזען אז אין די הענט איז אים געליבן א האר, איז ער געווארן זייער דערשראקן, דאן געט ער א זאג פארן שטן, נא! דו האסט עס, דערשטיק דיך דערמיט, אונז מוזן מיר געבן געוויסע זאכן פארן שטן, סאו דאס געבן מיר אויך פארן שטן. ווען מען לייגט תפילין איז דאס א חלק דערפון. דער שעיר לעזאזל איז געווען פאר ס מ? פארקערט מען טאר דאך נישט מקרב זיין, מקטיר זיין, בהמות על פני השדה, נאר שעיר לעזאזל דאס איז זיין חלק, און אזוי איז מים אחרונים, און יעדע זאך וואס א איד טוט מוז ער געבן עפעס פארן ס מ אויך כדי ער זאל נישט מקטרג זיין, איז למעשה איך האב אים געבעטן לאמיר עפעס לערנען, לאמיר ארויסשטעלן צוואנציג פראצענט וואס זיי קענען לערנען. ס'איז דא אזעלכע טאטעס וואס וואלטן צופרידן געווען, סאו דארפסט נישט מאכן פאר די גאנצע ישיבה, אבער קענסט דאך נישט מאכן יעדן פאר א דאמי. יעצט עט די ענד אוו די דעי, למעשה אז מ'האט עס נישט געטוהן, און די גאווערמענט האט זיך אריינגעכאפט וועגן סעקשועל אביוז, ממילא זענען זיי שוין געבליבן אינעווענדיג און זיי האבן שוין אלעס אויסגעהערט אז ס'איז נישט דא קיין עדיוקעישן אויך נישט, זיי האבן אויסגעהערט אז ס'איז דא אזויפיל דראפ אוטס ווייל מ'ווארפט ארויס יעדן אן א חשבון, ס'איז נישט אזוי ווי אין פאבליק סקול וואס יעדער מוז ווערן אנגענומען און אז ער האט פראבלעמס שטעלט מען אים צו דאקטוירים צו וואטעווער מען דארף אים צושטעלן, סאו למעשה איז עס געקומען צו א פונקט וואס זיי האבן זיך שוין פארלייגט יעצט MVQ דאס מוז מען שוין לערנען סעקשועל עדיוקעישן און יעצט מוז מען שוין אנהייבן צו לערנען געהעריג לימודי חול און פארטיג, רבי לייביש לייזער האט געזאגט מען זאל אנטלויפן פון אנטווערפן וועגן די ליבעדע פראגרעם, שוין. לונדון האלט שוין אויך דארט און אמעריקע גייט אויך האלטן דארט, און עס האט מיר געפייט דא אין אמעריקע אויכעט, סאו איך וויל ענק זאגן יעדער איז ביזי, אה ברוך וואס מען איז געגאנגען געזעסן א חודש א יאר צוויי חדשים, נע איטס אירעלעווענט, דער גאנצער אינפראסטראקטשער איז אין דר'ערד און מען מוז אלעס פאררעכטן און ברוך השם צוביסלעך מען טוט, סאו אזוי ווי ביי די אראבער, איר ווייסט זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון די אראבער וואס זיי וואוינען אין עזה ווילן נישט אז מען זאל זיי נוצן זייערע קינדער פאר יומען שיעלדס, זיי וואלטן געקענט לאנג באשטיין אז די כאמאס זאל בכלל נישט זיין דארט, זיי קענען באשטיין צו לעבן ווי יעדע אראבישע לאנד ווי ס'איז שטיל, קומען זיי דארט אן און זיי נוצן זייערע קינדער פאר שילד, דערנאך שרייען זיי מען הרג'עט ציוויל. יעצט איך זאג נאכאמאל איך נעם נישט קיין שטעלונג ווער ס'איז גערעכט און ווער נישט, ווייל אמת מ'האט זיך אריינגעריקט צו זיי, די ישראלים האבן זיך אריינגעריקט ניינטין פארטי עיט, אבער וואס איך זאג יא איז, אז די פאלעסטינער לעבן פון. די מדינת ישראל, זיי ארבעטן דארט זענען דאך זייער אסאך ארבייטער און ס'וואקסט ביי זיי קויפט מען אפ, סאו מ'האנדלט ס'איז א מחיה, נאר וואס ס'קומען אפאר טראבל מעיקערס אזוי ווי ביי אונז די סיקריקים און זיי לאזן נישט קיינער זאל צוקומען צו גארנישט, איז די זעלבע דא אויך, רוב עולם וויל אז זייערע קינדער זאלן זיין עדיוקעיטעד און נישט נאך די חתונה זאל מען פרעגן נו פון ווי וועט מען גיין מאכן פרנסה, ערגעץ כאפן א שטיקל ביזנעס אהער און אהין אבער רוב מענטשן דארפן דאך זיין ארבייטער. די גוים האבן אויך גרויסע עדיוקעישאנס און פונדעסטוועגן נאך נישט יעדער איז א ביזנעסמאן. ס'איז דא פראפעשענעלס. כ'האב ענק שוין געזאגט יאהר צוריק, מ'דארף גיין ארבעטן אין די טרעין, צו זיין קאנדאקטערס, צו זיין דרייווערס, אפערעיטערס. מ'קען גיין ארבעטן צו די סיטי באסעס אויכעט. זיי האבן שוין היינט נישט קיין קעש, מ'האט שוין נישט מורא פאר קיין האלד-אפס. אבער צו דעם אלעם מוז מען האבן מינימום היי סקול עדיוקעישן. יעצט מיט דעם סקול וואס דא טוט זיך אפ, איז דא אזוי, ס'איז דא, די אראבער האבן מיטגעארבעט מיט די אידן, און ס'איז דא נאך א פלאץ וואס זיי האבן מיטגעארבעט ווען ס'איז געקומען קעגן די ען וי קיו, מ'זאל לערנען סעקשועל ביהעיוויער אין די דעוועלאפינג אוו די יומען באדי, האבן אויך די אראבער געשריגן מ'קען נישט, מ'קען נישט. למעשה די גאווערמענט האט אראפגעשטעלט דעם פיס און זיי געזאגט מ'קען יא. און אלעס וועט זיין הכל יבוא על מקומו בשלום. מ'קען יא, ווער זאגט מ'קען נישט? און למעשה האט זיך יעדער געבויגן. סאו יעצט איז מען געוואויר געווארן אז ס'זענען געווען די אראבער האבן מיטגעארבעט אז מ'זאל נישט לערנען קיין לימודי חול. יעצט למעשה איז אזוי, איך פארשטיי דו ווילסט נישט מ'זאל לערנען געוויסע לימודים וואס האט צו טון מיט אמונה צו כדומה, אבער וואס האבן צו טון רוב לימודים אזוי ווי מאטאמאטיקס, סייענס, האט גארנישט צו טון קעגן די אמונה. שרייען זיי יעצט אלע אז דער טעם פארוואס נישט די אידן און נישט די אראבער ווילן אז מ'זאל לערנען די אלע זאכן איז פשוט זיי זאלן קענען קאנטראלן זייער קאמיוניטי, מ'זאל נישט וויסן גארנישט וואס טוט זיך אינדרויסן פון די קאמיוניטי, און ממילא האבן זיי זיין באלעבאס. און דאס ווייזט זייער נישט גוט פאר אונז, ווייל דער סוף גייען זיי אויפהערן צו געבן וועלפעיר און פוד סטעמפס און די רענט. אין לאנדאן געבן זיי דעם רענט פאר דירות. ווייל באמת קיין שום גאווערמענט האט נישט ליב ווען מ'איז נישט מענטשליך. איז די זעלבע למשל ביי די אראבער, די אינפראסטראקטשער איז דארטן אז ס'וואוינען אסאך אראבער אין עזה אין גאזא, און למעשה איז דא אפאר משוגעים וואס זיי דרייען אן און מ'מיינט אז אלע אראבער ווילן דאס, ס'איז דא זייער אסאך אראבישע קאנטריס און יוראפעאישע קאנטריס וואס זיי געבן יעצט אסאך סופארט פאר איזריעל אז זאלן אומברענגען אינגאנצן דיי. חאמאס, Hamas, למעשה מען קען זיי אבער נישט אונטערברענגען ווייל די מדינה זאגט אז ס'איז דא נאך יעצט בערך אַכט טויזנט מיסלס, כאטשיג מען האט שוין אראפגעשאסן איך ווייס נישט וויפיל ס'איז נאך דא. זיי נעמען יעדן סטאפ סיין וואס האט א רינדיגן אייזן און זיי לייגן אריין חומר נפץ און זיי לייגן עס ארויף אויף אזא אייזן וואס ס'שיסט און ס'עקספלאדירט. א מיסל דארף נישט שוין האבן גארנישט, מ'דארף נישט צו בארשט קיין ציין.
איז למעשה.
אזוי זעהט אויס ביי אונז ביי די רבנים אויך, איין רב פאלט ביי אז מען טאר נישט לערנען למידה כל, דעם אנדערע רב פאלט ביי דאס, דעם דריטן רב פאלט ביי נחום ראזענבערג'ס האטליין איבער נבלות ווייל קינדער טארן גארנישט וויסן, און איינעם פאלט ביי אז דאס איז נישט געווען דער וועג וויאזוי זיך צו שלאגן נאר ס'איז דא אן אנדערע וועג, און איך זאג פאר יעדן לאמיך זעהן דעם אנדערן וועג, איך האב דאס געוואלט קענען דעם אנדערן וועג, איז בקיצור מיט אלעם אינאיינעם. האמער גארנישט, האמער נישט קיין אינפאסטראקטשער אין די אידישע קאמיוניטי, האמער גארנישט, און זעמער דא לו אתי ולי אושיע, קיינער נעמט נישט די לייצן און זאגן אזוי דארף זיין צו לאמער אזוי טון, איז געווען אמאל, ס'איז געווען אין מערילענד. איז דא א גרויסע ישיבה, זייער א שיינע ישיבה, ס'איז ראביי רודערמאן האט עס געגרינדעט, ס'הייסט נר ישראל אוו באלטימאר, האט ראביי רודערמאן אמאל געזאגט, דארטן איז דא, זעהט אויס איז יעדער בשלום, די חסידים, די ליטווישע, אלעס איז בשלום, ראביי רודערמאן האט געזאגט אזוי כהאי לישנא, זאגט ער, אונז האמיר א שטאט וואס אלעס איז אינאיינעם און ס'איז דא שלום, ס'קאסט אבער א גאר א גרויסע פרייז, קאסט א פרייז. דאס דארפן רבנים צאמשטעלן, מען דארף אביסל מוותר זיין, נישט חלילה פון די תורה, אבער יעדער האט זיך זיין זאך, און דעמאלטס קען א שטאט פארן געהעריג, און טאמער נישט איז די שטאט א חורבן. גייסט צו איין רב זאגסט אים אז דו ווילסט א גט, לויפט זי צום צווייטן רב און זאגט דווקא נישט געבן, מוז שלאגן זיך, ארויסנעמען געלט, די זעלבע ביי דין תורה, גייסט צו איין רב, זאגסט האסט א דין תורה קומט דער אן, זאגט ניין ס'איז פארקערט און מען שלאגט זיך און מען רייסט זיך, די חברה איז לא יעלו על לבם אפילו די אלע טענות וואס די רבנים האבן צוזאם געשטעלט. ס'איז געווען אמאל צוויי מענטשן האבן זיך געשלאגן, נאך אפאר יאר פרעגט איינער דעם צווייטן, אפשר קען מען זיך נאך דערמאנען מיט וואס אונז האמיר אנגעהויבן די מחלוקת, אפשר קען מען זיך דאס דערמאנען? געדענקן שוין אפילו נישט. געדענקן נישט די סיבה פארוואס מען האט זיך אנגעהויבן צו שלאגן. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן. א פרייליכן א לעכטיגן שבת. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין שלום אין ארץ ישראל, מען זאל אויפהערן צו בלוטיגן אידן און אראבער, ס'איז שוין דא יעצט אין פראנקרייך ווי מען האט זיך אויפגעשטעלט קעגן די אידן, כ'האב ענק געזאגט ס'איז צרות, חס ושלום. מטוס, די וואך איז פרשת מטות, מטוס הייסט א פליגער, זיי פארן מיט פליגערס און זיי באמבעדירן, עניוועי, דער אייבערשטער זאל האלטן די רעכטע האנט אויף כלל ישראל משיח זאל שוין קומען, אמן. א גוטן ערב שבת קודש. פרשת מטות. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן מיט א קליינעם דבר מוסר, ס'איז געפאלן א באמבע אויף בני ברק, ס'איז קיינמאל נאך נישט געפאלן אויף בני ברק א באמבע, דער חזון איש האט צוגעזאגט ס'וועט נישט פאלן, און ס'איז די ערשטע מאל וואס ס'איז געפאלן אין די שטאט בני ברק, און וואו איז עס געפאלן? אויף דעם קולט מענדל וויזשניצער אויף זיין בית מדרש. ס'האט קיינעם גארנישט געשעדיגט ברוך השם, אבער ס'איז געפאלן. יעצט, אונז זעמיר דאך אידן מאמינים בני מאמינים, אונז ווייסמער אז מ'טאר נישט מ א האלטן אז אזא זאך וואס איז געשעט איז נאר א מקרה, דאס זאגט די פסוק אל תלך עמי בקרי, זאגט די רמב"ם מיט אנדערע אז יעדע זאך וועט מען זאגן ס'איז נאר א מקרה, סאו וויל איך ענק זאגן ס'איז נישט קיין מקרה, דער מענדל איז א קולט, א רשע מרושע, ער האט געשריגן אויף זיין טאטן אויפן ישועות משה ווי א הונט, ער האט אים אריין געלייגט אין תפיסה, ביז ס'איז געקומען די צווייטע ווייב און זי האט אים געזאגט, רעבע איך גיי דאס נישט צולאזן, דו ביסט א וועלטס רעבע, דו גייסט נישט זעהן און הערן ווי דער שייגעץ וועט אויף דיר שרייען.
ער האט געשריגן, שטויס דעם ברודער דארט אין רוקן, ווייל דארט האט מען אים אמאל אפערירט. א רשע מרושע, א אנבעליוועבל וואסער א לאו לייף ער איז. און זיין טאטע האט אים געזאגט ער טאר נישט זיין קיין רעבע אין ארץ ישראל. גוט, ער האט געזאגט, ער האט אזוי געזאגט, אזוי געזאגט, ער האט נעבעך שוין נישט געוואוסט וואס ער זאגט, באט עניוועי ער שרייבט אים נאר בחוץ לארץ. למעשה פייפט ער זיך אויס. בקיצור, יעדע זאך איז נאר הייבט זיך אן מיט א קליינעם סימן, אין. הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, ס'הייבט זיך אן צוביסלעך, זיי זאגן דארטן, מ'לערנט זיינע תלמידים, כ'האב געזען אז מ'קומט אריין אין חדר, אפילו די וואס וואוינען אין אשדוד, זאגן זיי גוט מארגן רעבע, ווייל די רעבע איז דא, און די רעבע ווייסט אלעס וואס טוט זיך, וויל דיר זאגן, דאס איז א יאשקע פאנדרע געשעפט. ס'איז אן אומגליק וויאזוי מ'וועט אראפפירן דא מענטשן. ס'וועט אויסזען אזוי ווי העלבראנץ אפאר יאר ארום, נאר אין א גרעסערן פארמאט און ער וועט נישט דארפן לויפן אויף סאוט אמעריקע. עניוועי, ס'איז א רחמנות ווער ס'פאלט דארט אריין, אין דעם קלאב. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, אז מ'זעהט לעצטנס ר' אהרן איז געפארן מיט אן אייגענעם פליגער, א פרייוועט פליגער, וועגן די שחיטה. און ס'איז דא נאך עפעס א רבי אין ארץ ישראל, נאדווארנער רבי, ער איז אויך געפארן אויף די שווייץ זיך אפרוען, מיט אן אייגענעם פליגער. סאו, איך וויל ענק זאגן רבותי, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האמער זיך ערלעבט, מ'האמער זיך ערלעבט, שטאטס אז די רעבעס זאלן ארויסקוקן אויף די וועל ביאינג פונעם עולם, בא'גנב'ענען זיי און בא'גזל'ען זיי דעם עולם, און זיי פארן זיך מיט פרייוועט פליגערס, ס'הייסט ס'וואלט געווען א גרויסער חסרון ווען נאדווארנער רבי פארט ווען זיך אפרוען אויף די שווייץ. מיט א געהעריגן פליגער און ער באצאלט אינגאנצן וויפיל ס'קאסט די שפעזעס, הגם ער האט עס נישט באצאלט אבער כ'בין זיכער אין זיין קהילה דא אידן וואס האבן נישט אויף שבת. נאכדעם איז דא נאך א גרויסע פראבלעם, יעצט איז א צייט ווען כלל ישראל איז אין א סכנה, סא איך ווייס ס'איז איינע פון די תריג מצוות אדער אפשר גאר נאך אויף די עשרת הדיברות שטייט אז מ'מוז פארן אויף די שווייץ זיך אפרוען, אבער נישט ווען כלל ישראל איז אין אן עת צרה. נעווער מיינד אז מען דארף דיינע תפילות, אבער א מענטש דארף אריינקומען רבי ס' איז געשעהן אן אומגליק רבי ס' איז געפאלן אין בני ברק א מיסל ביז יעצט האט מען זיך דאך פארלאזט אין בני ברק העט נישט פאלן דארף דאך האבן צו זאגן איינעם זיך אויסצורעדן דאס הארץ און איינער זאל דיר קענען געבן חיזוק לויפן זיי אוועק בערך זעהט עס אויס אזוי ווי ביי די צווייטע וועלט מלחמה אלע רבנים האבן געזאגט לויפטס נישט אויף אמעריקע אמעריקע די לופט איז טרייפע די שטיינער איז טרייפע און נאכדעם די רעבעס האבן געהאט וועגן וויאזוי ארויסצופארן, קאסט וואס קאסט אבער זענען ארויסגעפארן, און כלל ישראל איז איבערגעבליבן כצאן לטבח, מ'פירן זיך אויף אזוי ווי יענע רעבעס, דאס איז אן אומגליק, דאס טאר מען נישט צולאזן, אויב ס'איז אן עת צרה לאמיר אלע זיצן אינאיינעם. און ס'איז געווען אסאך רעבעס ביי די צווייטע וועלט קריג וואס זיי האבן געזאגט ניין איך וועל נישט איבערלאזן מיין קהילה, מיין קהילה וועל איך גיין איבערלאזן? חס ושלום! די קהילה ברויך דאך מיך יעצט האבן. און נאך מער, ר' אלחנן וואסערמאן איז געווען דעמאלטס אין אמעריקע, ער האט צוזאמגענומען געלט פאר די ישיבה, איז ער געגאנגען און ער איז צוריקגעפארן, האט מען אים געזאגט, רבי, ס'איז דאך א מקום סכנה, מען ראטעוועט דאך ארויס מענטשן זאלן נישט אריינפאלן אין דעם מקום סכנה. זאגט ער, איך ווייס, איך בין א רב, איך מוז געבן חיזוק פארן עולם, איך קען נישט איבערלאזן דעם עולם. אז כ'וועל גיין אויף קידוש השם, וויל איך גיין מיט מיין קהילה, מיר שרייען אינאיינעם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, דאס אלעס. באט איך קען מיך נישט באהאלטן פון כלל ישראל ווען כלל ישראל ברויך מיך האבן, אויף וואס האט מען א רב ווען ס'איז א שעת צרה, א שעת שמחה און א שעת צרה? סאו עניוועי, ס'איז א שאנדע וואס די רבנים טוען, ער פארט זיך פאשען דעם בויך, אזוי ווי דער נביא זאגט אין יחזקאל ל' ד', הוי רועי ישראל, ער פארט זיך פאשען דעם בויך, און ער לאזט איבער כלל ישראל אין די בעק און זאגט עטס העטס כאפן די מיסלס און עטס העטס א גאנצע נאכט ארום לויפן און די סיירינס העלן קלינגען. ס'איז אנבעליוועבל דעם בזיון וואס רבנים זענען און וואס זיי מאכן פאר כלל ישראל. איינער האט מיך געפרעגט פארוואס קענסטו נישט גיין אויף אן אנדערן ליניע אויף אן אנדערן ריכטונג? זאלסט ארויסלאזן די רבנים, זאג איך אים, ווייל זיי מאכן אן דעם גרעסטן חורבן. אונזער פראבלעם איז נישט די חזירים, די פראבלעם איז די רבנים וואס זיי בעקן זיי. און באלד העל איך ענק פארציילן א מעשה פון א גאר א גרויסן רב וואס ער האט אונטער זיך פיר סעמינארס און ער האט געזינדיגט מיט די תלמידות, און די רבנים ווילן אים נאך בעקן, און ס'איז געקומען ארויס כסדר נאך מיידלעך און ווייבלעך. כ'על עס ענק באלד פארציילן, אבער כ'וויל קודם דא ווייטער ענדיגן וואס די רבנים טוען, רשעים, זיי פארן זיך פאשען דאס בייכל און לאזן דעם עולם. און ארץ ישראל זאלן כאפן די באמבעס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר קלייניקייטן, אין ארץ ישראל האט די רבנות ארויסגעגעבן יעצט א געזעץ אז אפילו א סטאר וואס איז אפען שבת קען האבן א הכשר, דאס איז קעגן די הלכה אין שלחן ערוך, א זאך וואס מ'האט געקאכט אום שבת טאר מען קיינמאל נישט עסן, און ס'איז דא א פרי מגדים אז מ'דארף כשר'ן די כלים אויכעט, עכ"פ ס'איז נעבעך אן אומגליק ווייל. די רבנות, פאר וועמען זיי קעיטערן, נישט פאר אונז, אבער פאר וועמען זיי קעיטערן איז דאך א גרויסע חלק פון כלל ישראל, און ס'איז דא רעסטאראנטס אין גאנץ ארץ ישראל, ס'איז דא האטעלס, איז אויב מ'קען זיין אפן געהעריג אום שבת, איז עס אן אומגליק, זיי רייסן אויס צוביסלעך די גאנצע תורה, נאר דער אמת איז אז איצעלע פומפ איז נישט קיין סאך בעסער, די אלע אונזערע הכשרים זענען גארנישט בעסער פון די רבנות, אמאל האט מען נאך געהאלטן זייערס איז בעסער ווייל זיי האבן, זיי געבן ארויס כאטש. אלע קולות וואס זיי טוען, מיט אנדערע ווערטער אז זיי האבן קולות אין עלה ובקום, זיי האבן קולות אין אנדערע זאכן, זאגן זיי דיר אויס, און ביי אונז איז אייביג געווען אלעס כשר, קיינמאל נישט געווען קיין פראבלעם, נאר ווען מען האט געכאפט האט מען געכאפט, אז יארן האט מען פארקויפט נבילה, מען האט פארקויפט קריעם און טשיז וואס איז געקומען פון בהמות וואס זענען געווען טרייפה, שוין. נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך, אז מען זעהט ס'איז דא די וואס האבן די טמא'נע כלי, וועגן דעם האבן די רבנים געוואלט מען זאל עס נישט האבן, ווייל זיי האבן געוואוסט אז דאס איז די איינציגע זאך וואס וועט זיי אראפברענגען, און ווייל דארט זאגט מען דעם אמת, קומט ארויס אלע שייגעץ שטיק, דא איינער א מעניופעקטשערער מאכט קוקיס. ס'איז שוין געווארן פעסט די דו דעיט, זעהט אויס אז מען, דאס איז שוין צוריק געקומען פון די סטארס, געווענטליך ס'שטייט אויף די שעלף אפאר חדשים, קענען זיי נישט פארקויפן קומט עס צוריק, שוין האמער דאך שוין אלעס. אבער אז מען ברענגט צוריק איז דארפן זיי דאס אוועק ווארפן, ווארפן זיי דאס נישט אוועק, האבן זיי גענומען א גוי וואס דער גוי האט געטשענדזשט די לעיבלס אויף א נייעם דאטום, שטעל דיר פאר, און מען זעהט, מען אינטערוויוט אים און ער זאגט וואס ער טוט. ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, די הכשר איז א דזשאוק, די גאווערמענט, דאס וואס ר' משה פיינשטיין האט זיך פארלאזט אז די מירתת, אה היינט האט מען נישט קיין מורא, ער ווייסט וואס אזא מעניופעקטשערער קען קריגן ווען מען כאפט אים דאס טון, צו אזא דיסטריביוטער, ס'איז דאך אנבעליוועבל, מען האט נישט קיין מורא, דער גוי האלט עס אינמיטן טון און איינער פרעגט אים וואס דו טוסט, און ער כאפט אים אויף אויף א קעמערע און ער זאגט אים יא איך מען צאלט מיר איך זאל איבער לייגן די לעיבל מען נעמט אראפ די אלטע מען לייגט די נייע כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז דא זייער אסאך פראבלעמען יעצט זומער ס'איז געווען איך בין געווען אין א סטאר קויפן איז די אייער האבן געשטינקען צען פיס אוועק וואס איז געווען? זעהט אויס מ'האט עס ארויסגעטראגן מיט א טראק, און די טראק מעג זיך דאך צוברעכן אמאל די פרידזשידער, גארנישט נאטינג לעסטס פאר עווער, און למעשה האט מען עס געטראגן א גאנצע נאכט, און ביז מ'האט עס צוריק געלייגט אין פרידזש, און עס איז מסתם געווען דעמאלטס א הייסע נאכט און נײַנציק דעגריס, און דער עולם כאפט נישט אז ווען דו טוסט יענעם געבן אן אלטן געטראנק צו וואס, ס'איז דא אין דעם סעמענעלע, סעמענעלע דאס איז אזא דיזיס וואס קען הרג'נען א מענטש, ס'איז זייער דעינדזשערעס, אייער.

איך ווייס, יעצט ווייס איך, די אלע וואס איז דא אויף די שעלף, פאטעיטא סאלעד, קאולסלא, די אלע זאכן, איר זאלט וויסן אז די אלע זאכן זומער זאלסטו טשעקן די לעיבלס, ווייל זייער אסאך זענען. די דאטומען עקספייערט. און זאלסט עפענען אין סטאר די קאנטעינער, למשל אז דו קויפסט א פאטעיטא סאלעד אויף שבת, נעם דיר די מי, עפן די קאנטעינער, עפן דעם סיעל, שמעק עס, און אויב דו קענסט זאלסטו אפילו טעסטן א טראפ, יאל בי סורפרייזד וויפיל פארשטינקענע סחורה ס'איז דא אין מארק, קודם ווייל ס'דארף ארויפפארן ביז אפסטעיט, און ס'האבן נישט די געהעריגע טרענספארטעישן א גאנץ יאר מיט די געהעריגע קאמפאניס, מען כאפט דא איינעם דארט, ער האט א ווען, ער'ט טראגן, דער עירקאנדישאן ארבעט נישט, זאגט ער, עס מאכט נישט אויס, מאך זיכער מאכסט. שנעל דעם דזשאב. און די זעלבע איז מיט אלע קעמפס און אלע מעניופעקטשורערס אז זיי האבן אלטע סחורה דאמפן'ס אין די קעמפס. פארוואס? ווייל די קעמפ איז אזוי, קודם נעמט ער דיך א דיסקאונט און נאכדעם העלפט באצאלט ער נישט עניוועי, יעצט ווייס איך וויאזוי ס'גייט אין די קעמפס, און מ'בלייבט שולדיג אויף ביז נעקסטעס יאר, געט ער אים אזא סחורה וואס אפילו ווען ער צאלט נאר העלפט איז שוין אויך געמאכט דערויף רווח. דארף מען זאגן אלע קינדער אין קעמפ זאלן וואטשן וואס זיי עסן, זאלן שמעקן פאר זיי עסן. זיי עסן זאלן טעיסטן קודם א טראפעלע און זעהן צו ס'איז פריש, יעצט אוודאי מ'עט ברענגען אביסל לאקשן עס'ט זיין פריש מען האט עס יעצט אפגעקאכט, מען רעדט זאכן וואס האט אין זיך אייער און קען האבן א פראבלעם מיט סעמענעלע, מען רעדט פון אזאלעכע זאכן זאל מען מוראדיג וואטשן, און נאכדעם זאל מען באקוקן דאטומען, דאס איז מוראדיג וויכטיג, דאס איז א ריזען פארוואס מען לייגט ארויף א דעיט, יעצט קוק אהער. אויב יענער אין ווערהאוז טוישט די דעיטס איז דאך די דעיטס עניוועי גארנישט ווערד, סאו באקוק כאטש ווייל סקען זיין אפילו דער געטוישטער דעיט דער צווייטער דעיט איז אויך שוין עקספייערט. יעצט, כ'האב ווען געוואלט זאגן וויאזוי די וועלט זינקט נעבעך אזוי ביליג און אזוי ביטערליך און אזוי שנעל. אין טאראנטאו איז דא א כשרות ארגענעזעישן, כ'מיין ס'הייסט COR, כ'געדענק נישט פונקטליך, אזוי מיינעך. בקיצור. ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען א וועדינג, א חתונה, וואס איז געווען געמאכט פון צוויי זכרים, א געי, און זיי האבן אבער געוואלט אינווייטן אלע זייערע דזשואיש פרענדס, און זיי זענען געגאנגען, און זיי האבן געמאכט עס אין א כשר פלאץ, און זיי האבן געהאט א הכשר פון COR. יעצט ווען COR זאגט איך וויל נישט געבן דארט א הכשר, איז דיסקרימינעישאן. און, איך זאג די גאנצע צייט, אונז פייט מיר נישט גענוג שטארק אז. אונז זאל מען נישט ארויספאלן פון די רעט רעיס, מיט אנדערע ווערטער ס'איז אזוי כשזה קם זה נופל, ס'איז נישט דא אדער איך קען זיין געי, איך בין פרא געי, און אדער איך בין נישט געי, איך בין אגענס געי, ס'איז נישט דא דאס, דו מוזט שוין היינט זיין פרא געי ווייל זיי האבן געווינען די סטאטוס קווא פון לעבן אז געי איז די רייט וועי טו ליוו. אונז לעב מיר אין אזא מין חורבן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, אונז האמיר נישט קיין רעכט צו זאגן אונז וויל מיר נישט צו אונז זעמיר קעגן דעם משכב זכור. יעצט אין מאנראו. דער קאנגרעסמאן וואס מאנראו האט פארן געוועלט, שטעל דיר פאר, הער ווי מען האלט, ער האט געהאט חתונה געהאט מיט א זכר, און צו די שבע קללות, צו די שבע ברכות איז ער געקומען אויף מאנראו אז מען זאל וועלן פארן, און יעדער האט זיך געפרייט זיך מיטן, ווידער נעמט אים אויף דארט, סאו באמת איך וויל ענק זאגן. עשו קען נישט טון קיין שלעכטס פאר יעקב, טאמער יעקב איז נישט אין וואלד, און אויב יעקב בעקט נישט דעם עשו, קען ער נישט טון קיין שלעכטס, אונז זעמער אזוי מין ארעם און געשלאגן אז אונז האמיר ליידער אריין געברענגט די אלע משכב זכרים, און מ'האמיר אונטער געברענגט אידישקייט, די נעקסטע דזשענערעישן, איך קען נישט זעהן וויאזוי זיי זאלן סוקסידן, קען נישט זעהן, מ'טאר נישט זאגן קעגן געי גארנישט, ס'איז געווען יעצט נאך א וואוט, און אין ברוקלין און ווילימסבורג האט מען געוואוט אז. טאמער א בחור, למשל, ער וואקסט אויף און א צווייטער בחור טשעפעט אים, איז ער צוגעוואוינט צו טאטשן בחורים, נאך נישט צוגעוואוינט צו טאטשן מיידלעך, נאר בחורים. שפעטער ווען ער וויל גיין פאר העלפ אז ער זעהט ער איז אויף צרות, ער איז אין די געי חברה, איז טאר אים דער סייקייטריסט און דער סייקאלעדזשיסט נישט זאגן אז געי איז שמוציג, ס'איז מיעס, ס'איז נישט געמאכט פאר א פורפעס, ער מעג אים נאר טרייען אביסל צו העלפן. פון זיין מצב אז ער זאל זיין נישט נאר געי נאר ער זאל זיין ווי מען זאגט ער זאל וועלן חתונה האבן אויכעט באט מגנה זיין צו פארשמוצן דאס ווארט געי טאר מען נישט דאס איז אן אלטע מלחמה וואס מען שלאגט זיך שוין ארום מיט די סייקייטריסט יעצט אין ווילימסבורג און אין ברוקלין האט מען געוועלט געוואוט אז מען זאל נישט טארן מגנה זיין געי סאו רבותי וואס האקט עטס א טשייניק וויאזוי וויינט דארטן די נביא די נביא זאגט עטס ברענגטס מיר קרבנות. עטס טוטס אלעס, מען שרייט שמע ישראל, מען וואטשט אויפן זמן קריאת שמע, אויפן זמן תפילה, מען קומט דאווענען, מען טוט, מען מאכט, אבער וועיט א מינוט, איטס אנלי ליפ סערוויס, עטס האלטס נישט ביי גארנישט וואס האט צו טון מיט אידישקייט, עטס לאכטס פון אידישקייט, עטס האלטס ביי גארנישט, ממש ביי גארנישט האלט מען, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ליפ סערוויס, מען געבט דעם אייבערשטן אביסל ליפ סערוויס, און ס'איז זייער זייער מיעס, ווייל. טאקע ווייל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא רחבות ידיים אין אמעריקע און מען קען האלטן אידישקייט האבן מיר אונז געדארפט מאכן זיכער אז אונז גיי מיר נישט אביוזן דעם סיסטעם אנשטאט צו מאכן זיכער אז אונז אביוזן מיר נישט דעם סיסטעם זענען מיר געגאנגען און מיר האבן מיר אנגעהאלטן מיט אונזער אלע שייגעץ שטיק מיר האבן מיר אויסגענוצט די געי אז מיר זאלן מיר קריגן געלט מיר האבן מיר אויסגענוצט אלע שייגעץ שטיק און נאכדעם וועט מען זיך ווינדערן, וועיט א מינוט, ווער האט דאס אלעס אריינגעברענגט? שור, דער גוי? יא, עשו, הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, א נעכטיגן טאג, רבותי, אונז האבן מיר אלעס אריינגעברענגט, די גרויסע ארגענעזעישאנס, אגודת ישראל, סאטמאר, און אלע אנדערע קהילות ארום און ארום, ס'האט זיך קיינער נישט אויפגעשטעלט און מוחה געווען. אינטערעסאנטע זאך, ס'האט קיינעם נישט געהארט גארנישט, יעדער איז געווען צופרידן מיט די אלע טמא'נע געזעצן, שוין, עטס ווילטס אזוי, וועט עס זיין אזוי, אבער נאכדעם ווען ס'וועט קומען נאכאמאל א היטלער מיט א צווייטע וועלט מלחמה, וועט מען נישט האבן מער קיין קשיות אויפן אייבערשטן, אמאליגע אידן פון די צווייטע וועלט מלחמה, מסתמא די ערשטע וועלט מלחמה אויכעט, קען זיין זיי האבן געהאט קשיות אויפן אייבערשטן, אבער אז דו וועסט קוקן אין פרשת ניצבים, ווי דער אייבערשטער זאגט אז טאמער מיר דינען עבודה זרה און מיר טוהן גילוי עריות, ווי אזוי מ'וועלן מיר אויסזעהן, האמיר אונז נישט קיין קשיות, די שאלה איז נאר ווער וואלט זיך געגלייבט אז אידן האבן אזוי אויסגעזעהן? די תירוץ איז, די אינטערנעט וועט אונז אלעס ווייזן, אלעס איז באשריבן פונקטליך וויפיל סאטמאר האט געוואוט פאר די חוקי תועבה, וויפיל געלט זיי האבן באקומען, אלעס גייט ארויסקומען. און אז דער קאנגרעס מענטש, כ'ווייס נישט צו ער איז דער קאנגרעס מען צו די קאנגרעס וואמען, ווייל כ'ווייס נישט ווען צוויי זכרים האבן חתונה ווער ס'איז די זכר און ווער ס'איז די נקבה, כ'בין נאכנישט פונקטליך קלאר. און כ'האב אויך געזאגט איך האב א שאלה צו אזא זכר האט חתונה מיט א זכר צו ער מעג גיין חתונה האבן מיט נאך א נקבה, דאס הייסט נישט אז ער האט צוויי ווייבער. צו און נאך א זאך, צו טאמער וויל ער חתונה האבן מיט נאך א זכר ס'זאל זיין דריי זכרים, וואס איז דעמאלטס דער דין? מען דארף אנהייבן צו שרייבן געזעץ ביכער, נעמען אלן דערשוויץ, ער האט זיך שוין אנגעגנבעט דא ביי ברוך מרדכי מיליאנען, און געזאגט האט ער אז ער האט עס געטוהן ווייל ער האט געהאלטן ער איז איניסענט, יעצט האט ער אביסל צייט, ער זאל אנהייבן צו שרייבן געזעץ ביכער אויף דעם. אזוי וועט ער כאטש מאכן נאך אפאר טאלער און נישט פון לאזן א חזיר ביי אונז אין די גאס. עניוועי. כ'האב געוואלט אביסל מסביר זיין נאכאמאל. דער עולם זאגט אז כ'האב זיך פארלייגט אויף די רבנים און כ'האב זיי אראפגענומען פון די מעפ, יעדער ווייסט אז א רב איז א חזיר, ס'איז דא אפישעלי שוין דא די קינדער צווישן זיך זאגן ער איז רעביש, די בחורים אין די ישיבה, ער איז רעביש, אויף איינעם פרעג איך יענעם וויאזוי איז ער רעביש זיין טאטע איז דאך נישט קיין רעביש, זאגט ער רעביש הייסט דען רעביש, רעביש הייסט א חזיר, און דאס איז געווארן היינט ליידער.

ווער ס'ווייסט נישט ווער מייקל טרעס איז זאל איך ענק זאגן, מייקל טרעס איז א איד וואס אין ער איז געווען פון די ועד הצלה, האט ארויסגעראטעוועט אידן פון יוראפ, מ'האט געשיקט געלט, מוראדיגע מישן געווען, דאס האט אגודת ישראל אנגעפירט, איז זייער אפיס איז געווען אין דעם גרויסן ברוינעם בילדינג ביי די הייוועי, געדענקטס ס'איז געווען דארט אזא גרויסע בילדינג ס'געווען שול פון אגודה, דארטן האט מייקל טרעס געארבעט און מ'האט ארויסגעשיקט געלט. צו ראטעווען אידן. אזוי ווי איך האב אנגעהויבן מיט מיין מישען מיט די חזרייקע ביזנעס, האט מיר א איד געזאגט אז ער איז א וויקטעם פון מייקל טרעס, מייקל טרעס האט אויך געהאט א לאנגע ערווה און האט עס נישט געקענט האלטן ביי זיך, ער האט געהאט צענליגע בחורים, מ'איז ארום געגאנגען מישענס, מ'האט געשיקט, מ'האט געשיקט אויפפיקן געלט און פושקעס און טראגן און ברענגען, און ער האט יעדן געפאטשקעט, בקיצור. איך האב אים נישט געגלייבט, כ'האב געהאלטן ס'איז א באבא מעשה אזוי ווי אלע. גלייבט דען איינער אז ברוך מרדכי האט געטאטשט? יחיאל בראנער טאטשט? קיינער גלייבט נישט די אלע זאכן. איז למעשה עולם כמנהגו נוהג, קיינער גלייבט עס נישט. שוין, איך האב אויך נישט געגלייבט. זאג איך אים ס'קען נישט זיין. זאגט ער מיר ער האט א חבר וואס האט ארויסגעגעבן א ביכל. איך האב נישט געגלייבט. ס'איז דא א ביכל וואס יענער באשרייבט זיינע יונגע יארן, ווי ער האט געהאלפן. ועד הצלה. ס'איז משמע פון דעם ספר קאריזמעטיק, ס'איז משמע אז דאס איז געווען מייקל טרעס. און ער האט געפאטשקעט. שוין. אגודת ישראל האט געזען דעם ביכל זענען זיי ממש משוגע געווארן. ס'איז דאך אזא בזיון פאר זיי. נאר וואס? איך האב זיי געזאגט זייטס נישט פארשעמט. באותו שעה כשר היה, דעמאלטס האט מען נאך געמעגט, דאס וואס מען טאר נישט היינט ווייל ס'איז דא א משוגענער וואס הייסט נחום ראזענבערג וואס ער האט אנגעדרייט די שטאט, אבער נעם עס נאר אן, מאן יימר אז מען טאר נישט, פארקערט ווען איך קום ווען נישט ארויס אז מען טאר נישט, און יעצט איז ארויסגעקומען אז מען מעג האבן די, ס'איז דא די דזשענדער לאו, איז בין איך דאך אינגאנצן לכאורה אויסגעשפילט, איך בין נישט, איך האב הנאה אז איך בין ברוך השם ארויסגעקומען, ווייל נישט וואלט א איד אפילו נישט געוואוסט, די אידישע קינדער, די קליינע קינדערלעך מיט די קליינע מיידלעך וואלטן אינגאנצן נישט געוואוסט. אז דאס איז אן איסור, זיי וואלטן געמיינט גראד מען איז אריינגעקומען אינעם היתר, עניוועי איז למעשה האב איך געזאגט פאר די אגודה שעמטס ענק נישט, דעמאלטס האט עס יעדער געטוהן, ס'איז נישט דא קיינער וואס איז ניצול געווארן פון דעם, עספעשעלי רבנים מיט רעבעס וואס זיי זיי האבן געהאט די פאוער אויפן עולם, שוין למעשה יעצט קאכט זיך דא עפעס א פרשה און איך וויל רעדן דערפון, דער מייקל טרעס האט אן אייניקל, דער אייניקל. ער הייסט מיילעך מייזעלס, מייזעלס ווי האט דער רבי געזאגט הני עכברי רשיעי נינהו, ער איז מיילעך מייזעלס, ער איז א ליטווישער אינגערמאן מיט א שיינעם א געשטיצט בערדל, א שיינער אויסזעהן, איך מיין צו זאגן ער זעהט אויס ווערי פרעזענטעבל, און ער האט פיר סעמינארס פאר מיידלעך אין ארץ ישראל. די אלע פיר מיידל סקולס וואס ער האט זענען אלע אין ירושלים. ויגער וואס איז דא? מען זאגט ויגער השם בך השטן הבוחר בירושלים, ווייל דארט וואוינט דער שטן, דער רוח הקדוש האט מורא געהאט אריינצוגיין אין ירושלים. ווייל ער האט מורא געהאט זיך צו שלאגן מיט דעם שטן און סמך מם פנים אל פנים, ער האט מורא געהאט, און ער האט פיר מיידל סקולס און ער האט נישט קיין מורא. און ער מייקל טרעס'ס אן אייניקל, זיין נאמען איז זייער שטארק און ס'איז זייער גרויס. למעשה, עפטער אלל סעד ענד דאן, נישט נאר נישט נאר נחמיה וועבערמאן האט געטאטשט די מיידלעך, ער האט אויך געטאטשט די מיידלעך. ס'איז געקומען א מיידל און זי האט געזאגט אז זי. איז נעבעך א וויקטים פון אים, און זי האט עס פארציילט, כ'וועל עס פארציילן די גאנצע אריכות באלד, און כ'וועל פארציילן די אלע בתי דינים וואס זענען אינוואלווד, אבער במושכל ראשון די ערשטן געדאנק וויל איך ענק זאגן אז ס'איז ארויסגעקומען אז ער איז דער זעלבער מניוול ווי נחמיה, אפשר א גרעסערער, איך ווייס, אבער אין די קאטעגארי אז ער לערנט מיט מיידלעך אידישקייט און פאטשקעט זיך. און וואוינט מיט זיי. ס'איז א מורא'דיגע זאך. אז די גמרא זאגט אין אפוטרופוס לעריות מעגסטו גלייבן פאר די גמרא. איז ער נישט קיין ספק. עניוועי, למעשה די בית דין דא אין טשיקאגא האבן געשטעלט א ספעשל בית דין און ער איז אויכעט איינער פון די פון די בית דין זענען. די הויפט פון אגודת ישראל אין אילינוי, סאו זיי האבן געשטעלט א בעזעם, און נאכדעם האט מען עס איבערגעגעבן פאר א בית דין אין ארץ ישראל, ווייל ס'איז אן ארץ ישראל'דיגע פראבלעם. למעשה ס'איז ארויף אויף אלע בלאגס מיט זיין פיקטשער, און כ'על ענק געבן די השתלשלות הדברים. אבער דאס זאלט איר וויסן רבותי, ס'איז דא איבער זיבן הונדערט און פופציג מענטשן וואס האבן געענטפערט אויף דעם, אויף די זאך. ס'איז מורא'דיג. און עטס דארפטס וויסן, זייער אסאך זאגן, יא, ס'איז א פראבלעם האט מיך אויך געטאטשט, מי טו מי תרי, כ'האב ענק געזאגט אזוי ווי אין מצרים האט מען געמאכט אז די אידישע קינדער זאל מען וויסן ווי זיי באהאלטן זיך, איז מען געקומען מיט מצרישע קינדער און זיי האבן געוויינט, און די טבע איז ווען א קינד הערט איין אנדערע קינד וויינט, וויינט ער אויך, האט מען געוויסט ווי זיי זענען באהאלטן. די זעלבע איז אויך אז מען הייבט אן צו רעדן פון סעקשועל אביוז, מען זעהט מ'איז נישט אליינס, ליידער.
קומט יעדער ארויס, יעדער איז אינטערעסירט ווי מ'זאגט צו זאגן מי טו מי טו, ס'איז אן אומגליק רבותי ס'איז א שעים. עניוועי, איז למעשה דאס האט גארנישט מיט מייקל טרעס, מייקל טרעס איז א שוכן אפר שוין אפשר פערציג פופציג יאר, ס'האט אזוין פיל אז כאמה כבתה, ס'איז איט ראנס אין די פעמילי. אבער נאט רילי, און ס'לויפט ביי יעדן ווער ס'האט צו טון מיט מיידלעך, מיט איסור ייחוד, מיט אלעם. ס'איז זייער שווער צו זאגן אז ס'איז געווען איינער וואס איז אדורך געגאנגען, ווי מ'זאגט, ער האט געהאט א דזשודעסטריקשן איבער מיידלעך און ער איז נישט נכשל געווארן, עספעשעלי היינט, למשל אין אונזער צייט, כ'מיין, איך גיי נאר סתם זאגן א הייפאטעטיקל עקזעמפל, נישט וואס איך ווייס ס'איז אזוי געווען, אין אונזער צייט למשל ווען א מיידל איז געקומען זאגן א קאמפלעינט אויף עפעס, ארץ, אדער ס'גייט איר נישט אין פארשטיין נישט פון די לימודים, אדער איך ווייס אנדערע פראבלעמען, איז די ערשטע זאך האט מען קודם דערלאנגט א פראסק אדער אנגעשריגן און זאגן גיי ארויס פון דארט ביסט א ליגנער ביסט א שיקסע און פארטיג. אז א מיידל האט געוואלט פרעגן א שאלה אין עניני חינוך איז געווען די זעלבע זאך, ארויסגעווארפן, געשריגן ביסט א שיקסע און פארטיג. אזוי האט עס געארבעט. ממילא איז נישט געווען אזוי ווייט אז די מיידל האט געהאט דרך ארץ פארן פרינציפעל, פארקערט זי האט אים פיינט געהאט. היינט איז דאך אזוי, ס'איז א וועלט, מען מוז פארשטיין דאס קינד, ביסט אין חינוך, און וועגן דעם די בעסטע איז אז א פרוי זאל עס טון, איך געדענק איך בין געווען אין פאפא מיידל קעמפ, און געווען דארט, איז געווען דארטן דער מנהל א איד, ער איז נאך היינט אויך מנהל נאר נישט ביי די מיידלעך, פרעג איך אים פארשטיי נישט, מען זיצט דא אין קעמפ, ס'איז נישט דא קיינער, די מיידלעך האבן נישט קיין עלטערן, אויף די פרעמיסעס טאר מען נישט גיין, און וואס איז אז א מיידל דארף האבן א מוך שהתקינה לנידתה, א קלייניקייט, זי האט עס נישט מיטגעברענגט אדער וואטעווער, זי האט נישט גענוג, וואס גייט זי צו דיר און פרעגט דיך אנטשולדיגט איך דארף האבן עפעס אזוי און אזוי, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט דו ביסט גערעכט, און מען האט אריינגענומען א פרוי פאר די מינע זאכן. איז די זעלבע דא אויכעט, ווען דו ווילסט א מיידל דארף זיך אויסרעדן איר אינער פילינג, אדער זי האט א פראבלעם אינדערהיים, אדער מיט א ברודער, אדער מיט אינסעסט, מיט די זאכן, שי ניד סאמבאדי טו טאלק טו ענד ווערי ווערי סון, מ'קען דאס נישט ווי מען זאגט דוחה זיין. און דאס איז וואס מען מוז מער פארשטיין, דעט מען מוז געבן דעם חינוך און די נאנטקייט א מאן פאר א מאן און א פרוי פאר א פרוי, און דא דערזעט ער זיך מיט א מיידל וואס איז פול מיט פראבלעמען, און ער הייבט אן צו זעהן אז דא קען ער מאכן א לעבן. ס'איז יעצט ארויסגעקומען פון א יוניווערסיטי אין קאלומבוס אהייאו וואס זיי שטודירן וועגן קינדער, שרייבן זיי דארט דאס אלעס וואס איך זאג ענק כסדר, אז א קינד וואס ס'האט אין זיך א הענדיקעפ אדער פיזיקל אדער מענטל איז עס דאפלט די טשענסעס אז מ'וועט אים מאלעסטן. זאגט זי אבער אזוי, פארוואס?

וואס פערפעקט קען זיין. לאידך גיסא, די עלטערן טראסטן צופיל די קינדער, ממילא מאכן זיי נישט זיך עוועיר און נישט דאס קינד עוועיר, וועגן דעם זענען זיי דאפלט אין דעינדזשער. סאו, דער עולם דארף אנהייבן צו פארשטיין, איף יו העוו א פראבלעם, יו העוו א פראבלעם, פעיס איט. מען האט געהאט מאנגאליען קינדער האט מען עס נישט געוואלט פעיסן, מען האט עס אריינגעלייגט אין קלאזעט, ס'זאל שטארבן. ביז ס'איז געקומען איין העלדישער מענטש וואס ער איז געגאנגען וואקן מיט זיין קינד אין די גאס, א איד א מולטי מיליאנער, ער האט געראטעוועט כלל ישראל, און יעצט האט מען זיך דאך אויך נישט געשעמט, איי די טיפש די, יענער האט גענוג געלט צו באצאלן אפילו ער האט א מאנגאליען קינד, ער האט אפילו די מאנגאליען קינד חתונה געמאכט, און די האסט נישט, אבער די תירוץ איז אז ס'גייט שוין אין שוואונג, איך בין שוין נישט קיין אוטקעסט, וואקט עס שוין, איט גאוס אלאנג ווי מ'זאגט. יעצט וועל איך ענק זאגן פונקטליך די מעשה פון די סקול וואס איז פארגעגאנגען. ס'איז אזוי, אין ארץ ישראל איז געשען די פראבלעם אז ער האט פיר סעמינארן פאר גרויסע מיידלעך, און למעשה דא אין אמעריקע איז געווען די גביית עדות פאר א בית דין, ס'איז א ספעציעלע בית דין וואס מ'האט צוגעשטעלט פאר דעם זנות פון דעם מענטש, און די רבנים דא האבן גע'פסק'נט, הגם איינער פון די רבנים איז דער רב פאר אגודת ישראל אין אילינאויס, זיי האבן גע'פסק'נט אז אלע טאטעס, זאלן אהיים נעמען די קינדער און מען טאר נישט שיקן קיין קינדער אין דעם סעמינאר ווייל מען האט גובה עדות געווען אז ער האט געטון מעשים אשר לא יעשו, זיי שרייבן נישט ארויס פונקטליך נאר איך שטעל מיר פאר אז ס'איז געוען ערנסטע פראבלעמען ווייל זיי זאגן ס'איז געווען די לשונות וואס זיי נוצן זענען זייער זייער ביטער עניוועי נאכדעם. איז דא, דער בית דין דא האט געשריבן אז היות אז דאס איז אן ארץ ישראל'דיגע זאך, א שווערע פראבלעם פון ארץ ישראל, זאלן עס די רבנים נעמען קער, האט מען גענומען דארטן דריי רבנים, איינער איז דער שאפראן, דער וואס ער האלט אז מען דארף גיין צו די פאליס ווען עס איז דא סעקשועל אביוז, און ער טענה'ט אויך מען קען מאכן א לאוסוט, א סיוויל לאוסוט, מען דארף נישט אן עקסטערע היתר בית דין, ווייל ס'איז נישט ארגער ווי יעדע דין תורה וואס עס איז דא נזק צער ריפוי שבת בושת. קען מען מאכן א לאוסוט און אזוי ווייטער. איז למעשה איז אזוי. דער שאפראן מיט זיין בית דין האבן געשריבן א בריוו וואס איך וועל באלד פארליינען דעם בריוו. איך וועל פארליינען ביידע בריוון פון די רבנים מען זאל זעהן וואס פון יענעם בריוו שטייט בעיסיקלי אזוי אז ס'גארנישט מען קען ווייטער שיקן דארט די קינדער ווייל איינער האט זיך אפגעזאגט, נישט אז מ'האט אים געכאפט מיט מעשים אשר לא יעשו, ע ער האט זיך אפגעזאגט, שוין, ממילא איז ס'גענוג, און נאכדעם וועט זיך זעצן יעצט א בית דין דן זיין אויף די חינוך און אויף די בנינים מיט אלע אנדערע זאכן, ווייל סוף כל סוף די מענטש האט דאך אלעס צוגעשטעלט, טייטש אזוי, די בילדינג איז ווייטער זיין. דער חינוך איז ווייטער זיין, נאר ס'איז אויף אזוינפיל אז ס'הייסט אז ער האט זיך אפגעזאגט, איר פארשטייט וואסערע עזות פנימער די רבנים זענען? מ'קען נישט פטור ווערן פון זיי. יעצט, ס'איז דא אסאך מיידלעך און ווייבלעך וואס האבן זיך באקלאגט פאר די מחנכים, פאר די מחנכות, אז ער טאטשט מיידלעך. האבן זיי אלע געזאגט מיט אים הייב נישט אן, ער האט דיך געטאטשט, וויש דיר אפ די נאז. פארוואס? ער איז די מאוסט פאוערפול. פערסאן אין די ארגענעזעישן, און דעיס זאלט איר וויסן איז אויכעט פון דעם וואס מען שלאגט זיך אזוינפיל איז דעיס ארויסגעקומען, און ס'איז אויך ארויסגעקומען א מורא'דיגע זאך אז מען האט היינט נישט מורא אפילו פאר א רב פון איינער וואס האט געגרינדעט די מוסד, מען לאכט איין פון יעדן, סאו ווען עטץ ווילטס וויסן צו אונז פארן מיר גוט צו נישט צו אונז געווינען מיר צו אונז פארלירן מיר וויל איך אייך זאגן דער מייזעלס, אליהו מייזעלס, אים וואלסטו קיינמאל נישט געקענט קומען צו א בית דין מען זאל אים. רופן צום בית דין און מען זאל גובה עדות זיין פאר א בית דין, און פרויען האבן זיך נישט געשעמט צו פארציילן וואס ער האט געטון אין פאבליק. צו ער וועט פליען פון זיינע בנינים צו נישט, דעטס א קוועסטשען, צו מען וועט ארויס נעמען אלע מיידלעך, דעטס א קוועסטשען, מען האט נישט ארויס גענומען פון תורה תמימה אויך נישט אלע קינדער, דאס איז אלץ קוועסטשען מארקס, אבער ס'שטינקט אונטער געפערליך, יענער טרעפט זיך שוין נישט דאס פלאץ, און אנדערע ראש ישיבות הייבן אן צו ציטערן. סאו טאמער וויל איינער וויסן צו אונז פארן מיר פאראויס צו צוריק צו וועגס, וויל איך אייך זאגן, צוריק צו וועג זיכער נישט. ס'איז נישט פאראויס אזוי ווי אונז וואלט מיר געוואלט, אבער הער אויס, יעדע זאך דויערט צייט, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג. דער אייבערשטער געבט דרייצן יאר פאר א קינד חינוך אז מען זאל אים איינגעוויינען צו תורה און מצוות, ווייל אין איין טאג וועט עס נישט געשען, איט גאוס גרעדזשועלי. און די עונשים הייבט מען ערשט אן ביי די צוואנציג, ווייל פון די דרייצן ביז די צוואנציג איז דארף ער פרובירן צו זיין גוט, אבער דער אייבערשטער. פארשטייט דאך אונזער שוואכן שכל, איך מיין אפילו אין די פריעריגע דורות, ביז די צוואנציג איז מען נאך נישט געווען קיין גדול ממש, הלכה'דיג איז מען שוין ביי די דרייצן א גדול, אבער דו ווייסט דאך, די קאפ ארבעט אנדערש ביי די דרייצן און ביי די צוואנציג, און בפרט נאך שטייט דאך בן שמונה עשרה לחופה, מ'האט חתונה, סעטלט מען אראפ, ווי סעטלט דאון א לאט. סאו עניוועי, איז למעשה דאס איז וואס אונז האמיר אויפגעטון, ברוך השם מען שלאגט זיך ווייטער, די מאוסט פאוערפולסט מען פון מוסד איז מען געקומען קעגן אים, און יעצט איז ער אן אפגעפרעגטער מענטש, אוודאי די רבנים וועלן אים בעקן, ס'וועט זיך טון, אבער איך וויל זאגן אביסל מען זאל פארשטיין, אונז האבן דאך שוין געהאלטן אז שאפראן איז יא א רעכטער, ער איז שוין א רעכטער, ער זאגט מען מעג גיין צו די פאליס, און מען מעג יענעם סוען א סיוויל לאסוט, וויאזוי איז דאס געשען אז שעפראן זאגט איינער איז ארויס פון מוסד ס'הייסט ער איז ארויס? פארוואס זאגסטו נישט אויס דעם אמת? מ'דארף זיך דאך וואטשען פאר אים. יעצט מייקל טרעס זיין זיידע האט אויך געהייסן מיילעך ער הייסט נאכן זיידן ער האט נישט נאר געיארשענט דעם נאמען פונעם זיידן ער האט געיארשענט די לאנגע ערוה מיט די לאנגע הענט. סאו דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען אז דער עולם זאל פארשטיין אז ס'געשעהט א פראבלעם רעד אפען דערצייל וואס איז געשעהן יעדער זאל זיך וואטשען נישט זיין מגלה טפח ומכסה טפחיים ווייל אז ער עט זיך ווייטער דארטן דרייען עט זיין נאך ארגער ווייל נישט ער איז אין חינוך און ער עט זיך דרייען יעצט בית דין גייט שטעלן א גאנצע סטעף אין חינוך בית דין דארף קודם ארויסווארפן די אלע אלטע. ס'איז געווען דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מרידה אין וויזשניץ, ר' חיים אייל איז געווען זייער א קלוגער מענטש, ר' משה'ל האט ארויסגעווארפן די פאר מענטשן, אכציג מענטשן, אינגעלייט מיט בחורים, האט אים ר' חיים אייל געזאגט ניין ניין ניין די האבן איבערגעלאזט דא אייער, די אייער גייען העטשן, און דאס גייט זיין די זעלבע קראנקהייט נאכאמאל, ער האט געזאגט שפאר צו די ישיבה און הייב אן פון דאס ניי. נעם אן נאר היימישע וועם דו האלטס אז זיי וועלן דיר נישט שפייען אין פנים, די אלע ירושלימער סיקריקים נעם זאלן זיי בלייבן ביי זיך. למעשה האט ער נישט געפאלגט, האט ער געליטן, ס'איז נישט וויכטיג יעצט, די עיקר איז אז מען דארף וויסן אז מען דארף רעדן זייער אפן צו די קינדער, און אן עבודה זרה צריך לשרש אחריה, ווי האט דער הייזעריגער מיילעך שטערן געשריבן דעמאלטס ווען ער האט זיך ארומגעשלאגן מיט מיר האט ער געשריבן נחום ראזענבערג, עבודה זרה און צריך לשרש אחריה, יא דו שטיק עבודה זרה, דו גיי גראב די טויטע ווייטער דו מיט דוד שמידל דו שטיק גארנישט וואס דו ביסט, איך בין די עבודה זרה וואס? אלע פון ענק האט עטס געטאטשט יונגלעך מיט מיידלעך, נישט נאר נחמיה וועבערמאן, און נישט נאר הערצאג, שלמה הערצאג, און כ'האב נאך א נאמען איינער ליכטענשטיין, כ'ווייס נישט ווער דאס איז. אַלע האָבן זיי געטאָטשט, מיידלעך, ווער ס'איז נאָר געשטאַנען נאָענט, האָט געטאָטשט און געפּאַטשקעט, און די זעלבע אין די חדרים, יעדער מלמד האָט געפּאַטשקעט. יעדער, וואָס אונז ווייס מען, עס איז געווען איינצלנע, וואָס האָבן נישט, אָבער מאָר-אָר-לעס האָבן זיי אַלע געפּאַטשקעט. סאָ, רבותי, היער יו העוו די פֿעקטס, אַפֿילו מע געווינט שוין, און אַפֿילו מע האָט שוין נישט קיין מורא צו קומען פֿאָרווערד, איז אַלץ דאָ, דער רבֿ גייט אויף ארץ-ישׂראל, דארט האט ער זיינע פרענדס, ער איז דאך אן איזרעילי, און דארטן געט מען ארויס אזא פסק אז די מוסד איז ווייטער מוסד, מען דארף נישט ארויסנעמען די קינדער, איך האב געוואלט וויסן וואס איז מיט די קינדער וואס ער האט אפגעהארגעט, וואס גייט זיין מיט זיי, און מען קען ווייטער פירן די מוסד און ס'איז גארנישט. איי די סטעף איז די זעלבע און זענען די זעלבע רשעים? איך שטעל מיר פאר צווישן די סטעף האט מען אויך געטאטשט ווייל די סדר גייט ווען מען זעט אז איינער טאטשט הייבט יעדער אן צו טאטשן ווייל ער האט נישט קיין מורא נו דו וועסט אויסזאגן אויף מיר וועל איך אויסזאגן אויף דיר סא די פחד איז נישט דא מער איז במילא טוט זיך א גאנצע זאך פארשטייסט יעצט וועל איך ענק פארלייענען ביידע בריוון און אלע גאנץ אמעריקע און אפילו אין ארץ ישראל אלע מחנכים רופן מיך ס'איז אריין א איבער זיבן הונדערט ס'האלט שוין ביי איבער זיבן הונדערט אזאלכע סעיאינגס וואס יעדער האט אריינגעלייגט. און זאלט וויסן רבותי, יעדער איז אנגעווייטיגט, ווייל אז מען קען שוין נישט טראסטן קיין מיידלעך אין א סעמינערי, איך מיין אין די גאס קען מען זיי נישט טראסטן, אין צבא קען מען זיי נישט טראסטן, אויב די סעמינערי פונקט אזוי פול מיט זנות פונקט ווי די גאס און די צבא, נו וואס דארף מען טון מיט א מיידל וואס זי ווערט א בוגרת און זי האט נאך נישט געטראפן קיין שידוך, וואס דארף מען מיט איר טון, מען דארף זי צובינדן אינדערהיים צום קיטשען און זאגן דו קענסט נישט ארויסגיין, איך מיין לעטס. ווי רעאליסטיק, ווי לעב מיר אונז? אונז זעמער טאקע אזוי צעדרייט און אזוי משוגע, און דעס האט עטץ געוואלט אז ס'זאל ווייטער אנהאלטן? רבנים, וואס איז מיט דיר? אר יו אוט אוו יור קאטען פיקינג מיינד? עטץ האטס געוואלט אז דעי שייגעץ שטיק מיט דעיס מיט דעי אלע זאכן זאלן אנהאלטן? ס'איז אנבעליוועבל וואט יו פיפעל דיד, ס'איז נישט צום גלייבן, ממש נישט צום גלייבן.

מאלינאוויץ און צבי גארטנער העז עסומד ריספאנסעבילעטי פאר דיס מעטער. אונטערגעשריבן זענען דריי רבנים, איינער איז הרב גדליה דוב שווארץ, ער איז דער אב בית דין פון די בי די עי בית דין אוו אמעריקע, און ער איז אויך פונעם בית דין פון די טשיקאגאו רעביניקעל קאונסיל, סי אר סי. ער איז אונטערגעשריבן אויף דעם צעטל. סאו ס'איז באמת זייער אן ערנסטער צעטל. ס'איז אויך דא נאך צוויי רבנים אונטערגעשריבן ווייל ס'איז דאך געווען א בית דין. דער צווייטער רב איז הרב שמואל פורסט, ער איז דער דיין פון אגודת ישראל אוו אילינאוי, און דער דריטער איז זאב קאהן, ער איז פון קאנגרעגעישאן עדת ישורון. דעיס איז די אמעריקאנער ווערזשען. יעצט זאל מיר גיין צו די ארץ ישראל'דיגע ווערזשען, אבער פאר מיר גייען מיר צו די ארץ ישראל'דיגע ווערזשען וויל איך ענק זאגן, הגם זיי טענה'ן אז ער האט שוין גארנישט מער מיט די מוסד די ארץ ישראל'דיגע רבנים ווייל ער איז ארויס, אבער למעשה אז מען קוקט אויף אלע אינטערשריפטן נאך ביז צום היינטיגן טאג זעהט מען, ער זאגט ער איז שוין ארויס אכט וואכן צוריק, מען זעהט נאך היינט איז דא אלע צעטלעך וואס זיי קומען ארויס האט זיין נאמען. ס'איז ער, ס'איז זיין טאטע, זיי האבן עס געגרינדעט און זיי האבן פאר דעם געשנארט אסאך געלט. און אויך איז דא א בריוו פון די אלע מנהלת'ער אז זיי נעמען זיך אונטער עס העט זיין אלעס גוט, איר פארשטייט, און למעשה איז דא יעצט אויף די בלאג איז אריינגעקומען עפעס זיבן הונדערט קאמענטס, און זיי טענה'ן אז זיי האבן אייביג דערציילט פאר די מנהלת'ער וואס ס'גייט פאר און ס'איז א שרעק, ס'איז דא איינער וואס זי שרייבט. אז איר פרענט האט איר פארציילט אז ער פלעגט איר ארויסנעמען דרײַ פארטאגס אויפפיקן אינמיטן די נאכט און מיט איר ארומפארן און פלעגט איר אריינלייגן די הענט וואו מען טאר נישט און וואס נאך וויל זי נישט שרייבן ווייל למעשה יענע איז טאטלי דיסטורבט פון דעם זי קען נישט זיין קיין נארמאלע מאמע און זי דערציילט אויכעט אז זי האט אים אמאל געפרעגט דו ביסט דאך א איד וויאזוי מעגסטו דאס טון האט ער געזאגט דארפסט וויסן על פי הלכה מעג א מאן האבן אסאך פרויען איז במילא דארפסטו דיך נישט זארגן, ס'איז אלעס מותר לכתחילה, ווען דו ביסט א פרוי חתונה געהאט עסטו נישט קענען האבן נאר איין מאן, אבער א מאן מעג האבן אסאך פרויען, איר פארשטייט פונקט ווי וועבערמאן, וועבערמאן מיט אים דארף מען אויסגעבן א נייע תורה, די וועבערמאן זאגט אז דער גאנצער איסור יחוד עס האבן אפאר רבנים היינט ערפינדן. איך וויל רעדן ווען איינער וויל זינדיגן מיט א אידישע טאכטער כדי אז ער זאל נישט פילן אז ער טוט אן עבירה, בעסער געזאגט, זי זאל נישט ארויסהאבן אז ער איז א בעל עבירה, זאגן זי לגיונות. למשל, ביי אונז ס'איז געווען דער וואס האט געהאט צו טון מיט די מיידלעך, דער נחמיה וועבערמאן, ער האט מסביר געווען אין קאורט, ס'איז געדאקומענטעד, אז דער ענין, מ'האט אים געפרעגט וויאזוי איז ער געפארן אַכצן שעה מיט א מיידל, ער האט געמיינט זיי פרעגן אים אלס איסור ייחוד, האט ער געזאגט איסור ייחוד, ווייל קודם האט מען געגעבן דארט א לעקטשור וועגן איסור ייחוד, האט ער געזאגט איסור ייחוד איז עפעס א לעצטיגע זאך וואס מ'האט דא איינס אויסגעפונען. געטראפן ס'איז עס האט נישט מיט די גמרא גארנישט דערווייל דער גוי האט נישט מיט איסור יחוד דער גוי ווייסט ווען דו פארסט אַכצן שעה מיט א מיידל אין די מאונטענס און דו ברענגסט זי אראונד אויף ניו יארק סאמטינג ווענט אן דעיר עניוועי דער גוי איז נישט סטופיד באט בקיצור דער זעלבער דא דער אלימלך מייזעלס דאס מיידל האט אים געפרעגט אזוי שטייט אין בלאג דאס מיידל האט אים געפרעגט. זאג מיר, דו פילסט נישט אז דו טוסט א איסור מיט דעם וואס דו טאטשסט מיך? דו ביסט מיך מייחד מיט דיר און דו טאטשסט מיך? איז קודם האט ער איר געזאגט א ליגן, אז ס'איז נאר שייך אז איין פרוי טאר נישט האבן מערערע מענער אבער איין מאן מעג האבן וויפיל פרויען ער וויל. יעצט, קודם איז דא די ביגעמי לאו מ'טאר נישט על פי געזעץ, און חוץ פון דעם אפילו די ספרדים ווען זיי האבן אמאל געהאט חתונה געהאט מיט נאך א פרוי איז האט ער געמוזט האבן רשות פונעם פרוי, מ'קען דאס נישט טון בעל כרחך. איז ס'דא אין דעם אסאך צו רעדן, אבער די עיקר פוינט וואס איך וויל רעדן איז, דאס מיידל איז א נידה, די מינוט זי האט אנגעהויבן צו זעהן בלוט דאס ערשטע מאל ביי די צוועלף יאר, ווערט זי א טערד רעיל, לייוו עלעקטריזיטי פאָר האנדרעד וואט, דו רירסט אן ווערסטו פארברענט, כאטשיג דו פילסט עס נישט, ווייל דאס איז נידות, נידות איז כריתות. און דו ביסט פוגם אלע דיינע קינדער, וועסטו האבן קינדער נאכדעם וועט זיין א שרעק, זיי זאלן נישט מצליח זיין, און דעיס דארף מען אנהייבן צו לערנען אין די סעמינעריס, אזוי ווי מען דארף אלעס לערנען, אזוי ווי מען דארף לערנען אז מען טאר נישט וואקן ביי די רויטע לייט נאר ביי די גרין, און אזוי ווי מען לערנט אז מען דארף זאלצן פלייש, און אז מען לערנט אז מען דארף האלטן שבת מוז מען לערנען הלכות נידה, ווייל ליידער ליידער די רבנים רעדן אין לגיונות. יעצט, איך האב ענק שוין פארציילט, א מיידל האט מיר געזאגט, איך האב איר געפרעגט, זי איז געווען פון סקווער, און זי האט מזנה געווען אן דעילי בעיסיס מיט א בחור פון סקווער, האב איך איר געפרעגט, דו קלערסט נישט אז דו טוסט אן עבירה? האט זי געזאגט, ניין, איך האב נישט געוואוסט, זי האט געזאגט, דער בחור האט מיר געזאגט, ווי לאנג מען ווערט נישט שוואנגער מעג מען, און ממילא זאגט זי, איך האב מיך געוואטשט, איך האב גענומען א פיל, איך האב מיך געוואטשט. איך האלט אזוי ווי ס'איז געקומען א צייט מ'האט געמוזט רעדן צו קינדער וועגן סעקשועל אביוז וואס די רבנים האבן עס געוואלט באהאלטן איך האב זיי געזאגט אווער מיי דעד באדי גייט יעדער וויסן וואס דאס איז ווילסט מיך שיסן שיס ווילסט מיך גיסן בליטש אין די אויגן גיס בליטש ווילסט מיך לייגן אין חרם לייג מיך אין חרם באט עווריבאדי איז גאנא נאו ווייל איך האב געהאלטן אויב מ'זאגט נישט דעם אמת א קינד גייט אין מקווה אינעסענטלי קומט איינער און שטופט זיך אריין אין אים דעטס ראנג און ער דארף וויסן אז ער טוט אן איסור. ווייל אויף די לאו אוו עווערידזש איז רייט, אז א ערליכער בחור צי אן ערליך יונגל וועט נישט וועלן טוען אן איסור, ער האט נאר נישט געוואוסט, איך האב פונקט געטראפן, איך בין געגאנגען דאווענען מנחה שבת נאכמיטאג האב איך געטראפן א אינגערמאן, שוין נישט קיין אינגערמאן, האט שוין ווייסע פאות, ער האט געוויינט צו מיר, זאגט ער מען האט מיך מטמא געווען אין די מקווה יעדע וואך. און מיין טאטע האט מיך געצווינגען איך מוז גיין אין מקווה, כ'האב נישט געוואלט גיין אין מקווה, כ'בין אהיימגעקומען פלעגט מיר דער אחור אזוי וויי טוהן אז כ'האב נישט געקענט איינזיצן גאנץ שבת, און נישט פון די היץ פון די מקווה האט עס וויי געטוהן, האט ער געוויינט צו מיר די וואך ווען איך בין געגאנגען דאווענען מנחה פאר שאלעשידעס, ער זאגט קיינער האט אונז נישט געלערנט, שפעטער ווען כ'האב אנגעהויבט צו לערנען פון דיין האטליין זעה איך דאך אז אונז זעמיר ביטער פארקראכן. און ער האט שוין קינדער חתונה צו מאכן, ער האט געדארפט ווארטן אויף מיין האטליין זיבן יאר צוריק דאס צו וויסן, און ער זאגט מיר ער האט נישט מחנך געווען זיינע קינדער אויך נישט, ער האט זיי אויך געשיקט אין מקווה, איי דו ביסט דאך נכשל געווארן דארט, האט ער געהאלטן אז נאר ער ווייל ער איז געווען א שיין יונגל, אדער ער איז געווען טימיד, טימיד מיינט ער איז געווען זייער נאאיוו, אבער ער האט נישט געלערנט מיט זיינע קינדער ביז מיין האטליין, סאו איך האלט מען מוז לערנען, און איך זאג ענק נאכאמאל. מען דארף לערנען מיט אלע מיידלעך הלכות נידה, מען דארף זיי מסביר זיין אז דו ביסט א נידה, איינער רירט דיך אן איז עס פלאם פייער, ער שפילט זיך מיט כריתות און דו אויכעט, הוא והיא, ביידע, זאגט די גמרא, קומט זיך דער עונש. און נאכדעם דארף מען וויסן, ביסט אינדערהיים, ס'איז דא א שוואגער קומט אריין, דער שוואגער איז פאר דיר אן ערוה דאורייתא, ביסט יעצט אין קאנטרי, ס'קומען צו מענטשן, איך וויל דיר געבן א רייד, מ'וויל פארן נעמען דיך ערגעץ, איסור יחוד, א איסור דאורייתא, דיך אנטאטשן איז א איסור דאורייתא, א האג, א קוש, די אלע זאכן איז איסורי דאורייתא, און עס איז איסורי כריתות, יו מעסינג אפ יור לייף ענד יור טשילדרענס לייף עד סוף כל הדורות, דאס האב איך שוין אסאך מסביר געווען באריכות, סאו יעצט איז מען געקומען צו א פונקט וואס מען זעט אז מען קען נישט טראסטן די רבנים אויך נישט, ווען ס'קומט צו זייער תאווה דרייען זיי אויס די גאנצע תורה. און די זעלבע איז מיט די הכשרים, ס'קומט ביי זיי אפאר דאלער אין טאש, טוען זיי וואס מ'וויל. כ'האב געזאגט פאר איצא גליק פאריגע וואך, כ'האב אים געזאגט הער אויס כ'וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל עפענען א מקדאנעלדס מ'זאל פארקויפן העם ענד עגס ברעקפעסט אין ווילימסבורג, ווייל כ'האב דאך נישט האבן קיין קאמפעטישן, ווייל קיינער גייט דאך דאס נישט פארקויפן, ס'איז דאך טריפה. פרעג איך אים וואלסט מיר געגעבן א הכשר? זאגט ער פאר די רייט פרייז געב איך דיר א הכשר. דאס איז נאר געווען א דזשאוק, אבער כ'וויל דיר זאגן אין יעדן דזשאוק ליגט עפעס אמת, דער בעל שם הקדוש האט געזאגט יעדער רעדט פון זיך ארויס אלע עבירות יעדן, טאג, און די תלמידים האבן עס נישט פארשטאנען. איינמאל זענען זיי געקומען אין עפעס א קרעטשמע און דארט איז געזעסן עפעס א פראסטער איד וואס זיין ווייב איז נישט געגאנגען אין מקווה, און זיי האבן דאס גראד מרגיש געווען, אינמיטן האט ער געטרינקען א גלעזל משקה, און ער זאגט פארן ערל ער זאל אים געבן נאך א גלעזל, איז נארמאל צווישן גלעזל און גלעזל האט מען אויסגעוואשן, ווייל אמאל האט ער עס געטרינקען אמאל יענער, זאגט ער, עה, ווער ברויך מען זאל עס אפוואשן מיט וואסער, ס'איז גוט.

זאגט ער פאר זיין טאכטער, שטעל דיך אויף, איך וויל זען אויף וואס דו זיצסט. זאגט זי, טאטע, כי דרך נשים לי, איך האב יעצט מיין צייט, איך בין יעצט טמא, איך בין א, איך האב יעצט מיין וסת. און ער האט געוואוסט אז ס'מוז נאר דא זיין, ער איז אבער נישט צוגעגאנגען זי בודק צו זיין. זאגט דער הייליגער רמבן ווייל אפילו אומות העולם הקודמות, די פריעריגע גוים, טויזנטער יאר צוריק, האבן אבאכט געגעבן, אז מען זאל נישט אנרירן א נידה, אויסער דעם וואס ס'איז הלכה'דיג אסור און ס'איז א איסור כרת, זאגט דער רמבן, ס'איז עפרו איז טמא אויף וואס זי טרעט, און אין איר מויל האט זי אזעלכע אינפעקשעס דיזיזעס. איך טייטש עס אזוי אפ, דער רמבן זאגט אז וואס א נידה זאל שפייען אויף. א גלאז אויף א שפיגל און זי'ט גוט קוקן וועט זי זעהן ווי פון היינט מיטן אויג זעהט מען דאס נישט אבער היינט מיט די טעלעסקאופס און טעלעסקאופס קען מען עס זיכער זעהן זאגט די רמבן זי'ט זעהן אזוי ווי א בילד פון ווילדע הינט לויפן ארום אין דעם שפייעכץ אזוי ווי אויף די זרע קענען זיי היינט זעהן אז ס'שווימט ארום אזאלעכע פישעלעך יעדע טראפ זרע איז דא מיליאנען פישעלעך שווימען ארום די זעלבע קען מען זעהן אויפן גלאז אויפן שפיגל אזוי זאגט די רמבן, קענסט זעהן ווי די שפייעכץ ליגט אין זאלכע ווילדע הינט, זאגט די רמבן וועגן דעם האט די תורה גע'אסר'ט א נידה אז זאל נישט וואוינען מיט איר מאן ווייל די קינדער ווערן מצורעת אדער אנדערע קראנקהייטן, איז במילא איז דעמאלטס איז די פרוי אין אזא מצב ווי זי מוז זיך רייניגן. ס'איז אזוי ווי א וואש מאשין, די פרוי איז דעמאלטס אין א סייקל וואס ס'וואשט זיך אויס אלע שלעכטע בלוטן און ס'קומט ארויס מיטן דם נידות, און גראדע דאס איז אזא פאוערפול דם אז דאס איז די קינד וואס ווערט געבוירן טאמער זי וואוינט מיט א מאן, נישט בשעת וואס זי איז א נידה חלילה, מ'רעדט אויב זי האט נישט געהאט דעם חודש א קינד קומט ארויס דאס בלוט אין נאמען פון שמוציג בלוט פון א וסת. שמוציג מיין איך ס'האט אין זיך אסאך פארשידענע קראנקהייט, די גמרא ברענגט אז ווען א הונט טרינקט דם נידות שטארבט ער אפ, יעצט ס'איז דא אסאך זאכן וואס איז נשתנה געווארן העיתים ווייל די נידות, די מין ס'זאל זיך אלעס אויסוואשן, קען זיין ס'איז נישט אזוי שטארק ווי אמאל אין די צייט פון די חזל, אבער די טומאה בלייבט די זעלבע, ווייל אפילו ווען זי זעט א טיפת דם כחרדל ואפילו פחות מחרדל איז ער טמא.
סאו אלס טומאה פון טומאת נידה פון איסורי כריתות איז עס די זעלבע. און קען זיין די סייענטיסט קענען יא יא זעהן די אלע זאכן אבער ס'איז נישט מעלה און מוריד. מען רעדט אלס איסורים איז עס אן איסור און ס'איז אויך א סכנה. דער בחור כאפט נישט אז ווען ער קישט זיך מיטן מיידל און זי האט דעמאלטס דם נידות. איז איר שפייעכץ איז אויכעט קראנק, אלעס איז קראנק טו א סוירטען דעגרי ווייל ס'איז דא דא דארטן די שלעכטע בלוט, יעצט אפילו ווען ס'ענדיגט זיך צו זעהן די דם נידות און אלע אירע די שפייעכץ צו אלע אנדערע זאכן וואס זי האט איז שוין נישט מער קראנק צו כדומה ס'איז שוין אויסגעהיילט, אבער טאמער איז ער נישט געגאנגען אין די מקווה בלייבט ס'אן איסור נידה אפילו אן די קראנקהייטן. זי איז א איסור נידה איז מתחייב כרת. ס'איז דא דא צוויי בעיסיק פראבלעמס איינס איז אז ס'האט אין זיך סייד עפעקטס ווען מען קישט א אשה נידה די גמרא זאגט און דער רמב"ן ברענגט עס צו אז די קינדער וואס זיי ווערן פון דעם געבוירן זענען קרעציג זענען מצורע און נאכדעם די אנדערע זאך איז אז אפילו ווען ס'האט זיך שוין געענדיגט מוז זי זיין ריין אזוי ווי א מ פון איסור נידות. מיט ציילן ווארטן חמשה ימי טומאה, ציילן שבעה נקיים, און בדיקות, און נאכדעם גיין אין מקווה. יעצט ביי מיידל איז נישט שייך די אלע זאכן, ווייל אפילו זי טוט די אלע זאכן, און ס'איז נישט דא קיין עדות און ס'איז נישט דא קיין חופה, איז זאגט די גמרא, כלה בלא ברכה, אז ס'איז נישט דא קיין שבע ברכות אסירה כבעל לבעלה כנידה, און חוץ פון דעם איז דא א לאו,

מבית דין טשיקאגא והרב ר' שלמה גוטסמאן לקבוע מושב בית דין לבירור התלונות מען זאל מברר זיין די תלונות שהגיעו אלינו בנוגע לסעמינארים די בית דין האט געבעטן פון אמעריקא מען זאל זעצן דארט א בית דין אז מען זאל מברר זיין די אלע קלאגעס וואס מען האט קעגן די סעמינאר פנינים און בינת בית יעקב חדוות בית יעקב חדוות בית יעקב יא חדוות ישועות יעקב ס'איז דארטן געווען פרייליך און כתר חיה אין ירושלים. לדון ולהכריע בתביעות כספיות און מען זאל דן זיין וועגן די געלט הקשורים לנידון וואס ס'האט דא צו טון מיט די זאך ולשנות ולתקן את הדרוש שינוי מען זאל משנה זיין און מען זאל מתקן זיין דאס וואס ס'דארף האבן א שינוי ותיקון הסעמינאר במסגרת זו מען זאל מתקן זיין דעם ענין פונעם סעמינאר הנהלות הסעמינארים מקבלות על עצמן לציית לכל דברינו די הנהלה פון די סעמינאר נעמט זיך אונטער אלעס צו פאלגן

און די טוישונגען הנדרשים וואס ס'פאדערט זיך. איך האף נאר אז זיי גייען, ס'איז דא נאך דריי א נייער בית דין זיי אויך גיין וואוינען מיט די מיידלעך, ס'לעבעדיג וואס על הראשונים אנו מצטערים, עניוועי עוד קודם לבירור התביעות והטענות עצמן ראינו צורך להוציא סיי מספר החלטות, בינתיים שמטרתם העמדת ניהול הסעמינאר על צד היותר טוב מבחינה רוחנית. פאר מען גיימיר אלע טענות מיט אלע תביעות אויפנעמען, דארף מען יעצט שטעלן א צייטווייליגן מנהל פארן סעמינאר אז ס'זאל זיין על צד היותר טוב מבחינת רוחנית. ס'איז דא דא פינף סעיפים. יעצט סעיף א', הננו גוזרים כבר עכשיו, מ'האב מיר יעצט קובע געווען, כי מדובר אז ס'רעדט זיך בסמינרים מפורסמים וידועים, ס'איז מפורסם און ידוע די סעמינארים, המחנכים, וואס זיי טוען מחנך זיין לשם ולתפארת, צו זייער א שיינקייט, ציבור גדול של בנות חרדיות, א גרויסן ציבור פון די פרומע מיידלעך, בוגרות תיכוני בית יעקב, גרעדזשועטס,

לקח מכל תפקיד וקשר עם סעמינארים, שרייבט דא די בית דין אז א חלק פון די סעמינארים האבן זיך איז שוין אלעס פארראכטן געווארן ווייל ס'איז איינער וואס איז געווען דארטן אן אחראי איז ארויס געגאנגען פון די סקול איר הערט א מעשה ס'איז פארראכטן געווארן פון זיך אליינס איי ער אונט די בילדינגס מיט אלעם און ער די ער געט איין וועידזשעס פאר די איינגעשטעלטע און ער וועט נאך קומען טוהן נאך ארגער ווייל שוין היינט איינגעשטעלט אויך נישט מעג ער דאך שוין זיכער טוהן דאס איז אן אנדערע זאך עניוועי.

קרה האמורים להתקיים בסמינר כאלו, מ'עט זעהן ווער ס'עט זיין די קאנטראלינג סטעף, ווער ס'עט פירן די סעמינארען, ותיקון הטעון תיקון, און מ'עט מתקן זיין אלעס וואס ס'פעלט זיך אויס צו פארעכטן. סוי, לאור האמור, דאס איז סעיף ד', לאור האמור אין עילה. להימנע מלשלוח בנות, איך האב ענק שוין געזאגט, די בית דין אין אמעריקע האט געשריבן אז מען טאר נישט שיקן דארטן קיין קינדער, שרייבן זיי ניין מען מעג ווייטער שיקן קינדער ולשהות בסמינרים אלו מען מעג דארט זיך זוימען ס'הייסט מען מעג וואוינען מיט א דארמיטארי, חזקה על הצוות החשוב שעושה מלאכתו נאמנה, ס'איז א חזקה אז די חשוב'ע קרו טוט זייער ארבעט בנאמנה וימשיך לחנך בנות ישראל לתורה ולתעודה, יעצט איך פארשטיי נישט בכלל קודם ווי איז דא א חזקה? ס'איז דאך נישט קיין חזקה, די חזקה איז ווען ס'וואלט גארנישט געווען שלעכט האב איך א חזקה, א איד וויל שיקן אין סעמינאר האט ער א חזקה אז ס'איז גוט, אבער אז ס'איז געווען די ארגסטע זאכן פארגעגאנגען וואס איז שוין די חזקה? און אז די צוות האט קיינמאל נישט געזאגט גארנישט, זיי האבן געזאגט פאר די מיידלעך פאר אים פאר מיילך'ן, זאלט עטס מורא האבן ווייל ער איז די מאוסט פאוערפול מען אין די מוסד און רעדטס נישט קיין ווארט, זאל ער ענק טאטשן, טוטס וואס ער בעט. סאו איך פארשטיי נישט וואס הייסט דאס אז ס'איז א חזקה, ווער איז די חזקה, ווען די חזקה, ווען איז נתהפך געווארן, די חזקה איז אז מ'האט מאלעסטעד קינדער דארטן, כ'פארשטיי דאס בכלל נישט, וואסארא מין חזקה איז דאס? עניוועי יעצט קומט סעיף ה' הננו פונים בזה לציבור מנהלי בית הספר וההורים שלא להתייחס לפרסומים שונים ללא שמות, או עם שמות בדויים ב. פון די אלע מנהלים פון די סקולס און אויך די טאטעס וואס זיי שיקן דארט קינדער זאלן זיך נישט אומקוקן אויף די אלע וואס זענען מפרסם שלעכטע זאכן מיט א נאמען צו אויסגעטראכטע נעמען אן א נאמען זיכער זאל מען זיך נישט מאכן וויסנדיג קיצור זאלסט לאזן מען זאל רעיפן דיין טאכטער און זאלסט נאך באצאלן סעמינאר געלט אויך פאר דעם כ'האב אזאלכע פאלטשע הינט די רבנים איך זאג אבער אמת ווען יחזקאל הנביא האט געוויינט און ער האט געזאגט הוי רועי ישראל. האט ער נישט געמיינט יענע אין זיין צייט, ער האט געמיינט די רשעים דא. דא האט מען גערעיפט מיידלעך, ס'איז דא זיבן הונדערט אריינגעקומען אויפן בלאג פרום פאליס אריינגעקומען זיבן הונדערט תגובות וואס מיידלעך און ווייבלעך באקלאגן זיך רחמנא לצלן, מען טאר עס אפילו נישט ליינען וואס דארטן שטייט, כ'מיין ווער ס'טוט אין די עניינים האט נישט קיין ברירה, אבער דאס איז דאך ממש איך זאג אייך אנבעליוועבל, און ער שרייבט דא אז ס'א חזקה אז יעדע על הצוות ש ש החשוב שעושה מלאכתו נאמנה. רבונו של עולם! און נאכדעם אז קיינער זאל נאך נישט אויסהערן די אלע שלעכטע זאכן. ויש לדעת שהם.
מגמתיים.
ועומד מאחוריהם כוונות אחרות מאשר תוכן הפרסום התמים. מען זאל וויסן יעדער האט עפעס אייגענע אינטערעסן מען וויל עפעס באגראבן די מוסד צו באגראבן דעם מענטש. איר זעהט וואסערא פעיק פאוני פראוד די רבנים זענען. ועל זה באנו על החתום וישב טפנו בערי המבצר. ט ו תמוז תשע ד, אין גויאישן איז עס July thirteen, twenty fourteen. הרב מנחם מענדל הכהן שאפראן אב בית דין, הרב חיים זאב הלוי מילינאוויטש דיין, און הרב צבי גערטנער איז א דיין. איר פארשטייט די קאראפשען וואס דא גייט פאר? ס'איז אנבעליוועבל. כ'האב ענק געזאגט, פארוואס איז היינט בכלל דא א בית דין? יעדער גייט דאך אין קאורט. דער בית דין איז געמאכט ווען איינער מאכט א טרייפע געשעפט מיט איינעם אבער האט עפעס געטוהן און יענער וויל אים רופן אין קאורט און האט מורא ער וועט גיין זיצן דעמאלטס גייט מען צום בית דין איר פארשטייט א בית דין א בית דין חצוף א בית דין שקצים און דאס איז שוין שאפראן דער ערליכער ער הייסט נישט קיין ערליכער ער הייסט דער גרעסטער בקי אין חושן משפט קען זיין על פי חושן משפט איז ער גערעכט ס'איז דא א חזקה אבער על פי אבן העזר איז דא א חזקה אז מ'האט געטאטשט דארטן מיידלעך גיי ליין זיבן הונדערט מיידלעך וואס זיי האבן צו שרייבן. יעצט וועל איך זאגן נאך אפאר קלייניגקייטן וואס מען דארף וויסן. דער פויפסט פון רוים האט ארויסגעגעבן יעצט א בריוו און ער איז מודה אז ער האט. צוויי פראצענט גלחים חזירים. מיינט מיינט מען אז פון יעדע הונדערט איז דא צוויי, פון יעדע פופציג איז דא איינער. קודם דאס איז א מורא'דיגע זאך. ווייל אז מען ווייסט וואס די פראבלעם איז, איז אביסל לייכטער אז מען זאל עס קענען סאלוון, אויב ס'איז נישט דא קיין חזירים איז דאך נישט דא גארנישט, ביי אונז האלט עס נאך ווייטער אז ס'איז נישט דא גארנישט, סאו מען האף מיר אז מען עמיר ארויס קומען מיטן אמת, ווייל נאר אזוי העט מען קענען ארבעטן אז מען זאל עס פאררעכטן.
יעצט, ס'איז דא אין ארץ ישראל זייער אסאך בונקערס וואס ס'שטייט אז נאר. מענער מעגן אריינקומען פרויען זאלן נישט אריינקומען פארשטייט זיך ווייל ווען נישט וועט דאך ווערן א תערובות סאו מען דארף אנהייבן זיך צו זארגן אז מען זאל מאכן טאקע עקסטערע פאר פרויען שעלטערס. יעצט אין לאנדאן די מעטראפאליטען פאליס אפיסער ער הייסט ס'איז נישט קיין חילוק ער הייסט קלייוו דריסקאל ער איז פון די וואס ער האט באקומען טיפס וועגן איינעם וואס האט מאלעסטעט קינדער איז ער געגאנגען ער האט געזאגט פאר די פאליס אז ער וויל אז מען זאל מאכן אן אינוועסטיגעישן, ער איז א דעטעקטיוו. ער זאגט, ער, יעצט, דער וועם מ'האט געדארפט מאכן די אינוועסטיגעישן איז געווען איינער פון די הויפט פון די צייטונג שרייבערס אין לאנדאן, זייער א רעפיוטעבל מענטש. בקיצור, און ער זאגט מ'האט אים, די מעשה האט זיך אנגעהויבן אין ניינטין עיטי, און אין ניינטין ניינטי עיט האט מען אים מעביר געווען ווייל ער האט שוין געהאט גענוג אינפארמעישן. סאו. דאס זעלבע האבן אונז דא אויך געהאט, איך האלט אז סטיוו ליטוואן האט אויכעט נישט איבערגעגעבן א פעיפער ווייל מ'האט אים געהייסן ער זאל נישט איבערגעבן, דאס גייט אזוי, סאו ביז ס'קומט צו אז איינער זאל גיין ווי מ'זאגט טעסטיפייען זעהט מען עניוועי דאס גיהנום, דארף מען זעהן אז ווער ס'קומט כאטש ארויס דעם זאל מען אויסהערן און מ'זאל איינזעצן די מענטשן. יעצט דער דעטעקטיוו זאגט אז דאס גייט צוריק אין די ניינטין, די סוף פון די ניינטין ניינטיס, היינט איז שוין אינגאנצן אנדערש יעדער רעדט שוין איטס דיפרענט. יעצט איז דא נאך א זאך, אין ענגלאנד האט מען איינגעזעצט זעקס הונדערט און זעכציק מענטשן וואס האבן געהאט צו טון מיט פעדאפיליע, אין דעם איז אריינגעמישט וועם איר ווילט הערן און געדענקען, ס'איז אריינגעמישט פאליס, ס'איז אריינגעמישט טיטשערס, ס'איז אריינגעמישט עניבאדי און עווריבאדי דעט יו קען טינק אף. סא, ס'רירט זיך צוביסלעך. ליסן, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג, אזא שפריכווארט איז דא. יעצט, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' מאטל ווייס, ער לעבט שוין נישט, ער פלעגט ארומגיין דא מיט ג' תרומות אין אמעריקע. געגאנגען פאר דריי צוועקן איז ער געגאנגען. ער איז געפארן נאך געלט אין ענגלאנד און ער איז דארטן געשטארבן, און איך הער אז שוין פינף זעקס טאג וואס ער ליגט און מען לאט אים נישט ארויס, איך הער מען לאט אים נישט ארויס, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, מען לאט אים נישט ארויס ווייל אל על האט שוין זייערע קאנעקשאנס וויאזוי מען טראגט די טויטע, ער וויל דאך נישט פארן מיט אל על, ער האט געלאזט צוואה אז מען זאל אים נישט טראגן מיט אל על. איז למעשה בריטיש עיר האט נישט די מינע קאנעקשען און מען דארף דורכגיין דעם עקזעמינער אזוי ווי דא און כ'הער זאגן אז מען וויל אים אפילו שניידן אויכעט איז למעשה האב איך געזאגט איינער האט מיך געפרעגט וואס מען זאל טוהן האב איך געזאגט באגראב אים אין לאנדען. ר' יידל איז אויכעט געפארן אויף לאנדן זיך היילן, ער איז דארט געשטארבן, נפטר געווארן, און ער ליגט אין לאנדן. אין חומש שטייט מען זאל באגראבן יענעם אין דר'ערד, ס'שטייט נישט צו אין לאנדן צו אין ארץ ישראל. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז אין דזשערזי סיטי איז געווען יעצט א מורא'דיגע מעשה וואס א גוי האט געהארגעט א פאליס, איז געגאנגען דער פאלי, א צווייטער פאליס און האט אים געשאסן. האט זיך געבן געמעגט שיסן, איז למעשה אין דזשוירזי סיטי גייען יעצט אלע פאליס פער צוויי, ווייל ס'איז געווען עפעס איינער האט ארויפגעלייגט אויף א בלאג אז די גענגס גייען יעצט רודף'ן די פאליס, יעצט האט מען מברר געווען אז ס'איז נישט אמת, האט עס נאר סתם א פאליס ארויפגעלייגט אלץ ספעקולעישן און מ'וועט אים געבן א פאנישמענט, אבער ס'איז נישט וויכטיג, למעשה די אלע קאמיוניטיס איבעראל האבן אזאלכע גענגס, ס'איז דא גענג פייטס, אונז ברוך השם ליידער האבן מיר אויך די זעלבע שקצים, אונז געט מען זיי אן איידעלע נאמען. משמרת הצניעות די זעלבע גענג פייט און דער סוף גייט זיין ברוך השם מ'האט זיי אונטערגעברענגט אבער ווען נישט גייט זיין דער סוף און אפילו מ'האט זיי אונטערגעברענגט זיי טרייען נאך צו בונטעווען דער סוף גייט זיין ס'וועט אויסזעהן גענג פייט דער עולם גייט עס נישט נעמען מער מ'איז שוין געוואויר געווארן וואסארא שקצים זיי זענען ס'איז געווען יעצט אין פאבליק סקול א יונגל וואס האט געהארגעט אויף טויט א צווייטן יונגל ער האט אים געשטאכן אויף טויט. און ער שרייט ער האט עס געטוהן ווייל יענער האט אים געבוליט די גאנצע צייט, יעצט איך האב גערעדט א גאנצע יאר, פאר א יאר און נאך פארדעם, אז מען דארף זייער אובאכט געבן און מען דארף אויסלערנען די קינדער אז נישט נאר סעקשועל מיסקאנדאקט איז נישט ערלויבט, נאר בוליאינג איז אויך נישט ערלויבט, קומט אמאל א גרויסער גראבער בולי און בוליט אן א יונגל פאר גארנישט און דאס יונגל טרעפט זיך נישט דאס פלאץ, און געווענדליך איז עס ביי א קינד וואס ער איז אזא שטילער קינד, ער איז זייער טימיד. און דאס אלעס טאר מען נישט צולאזן, און די אנלי וועי מען קען עס צוברעכן איז אז מען וועט זאגן פאר די קינדער, און איך האב געהייסן מען זאל זאגן, מען זאל רעדן מיט די קינדער, אז איינער פיקט אן יו ער מאכט דיך משוגע, אפילו די מלמד, אפילו א טיטשער, זאלסטו וויסן דאס טאר נישט געטון ווערן, יעדער מוז האבן מנוחת הנפש און הרחבת הדעת, און די איינציגע וועג ווי מען קען דאס האבן איז אז טאמער קיינער בוליט דיך נישט. נאובאדי פיקס אן יו. עניוועי די יונגל איז געווארן דיסגאסטעד, קיינער האט אים נישט געהאלפן, די טיטשערס האבן זיך נישט געמישט אין די פייט, האט ער נעבעך געכאפט א מעסער, האט יענעם אפגעשטאכן אויף טויט, יעצט הייבט אן די סקול אז ער האט קיינמאל זיך נישט באקלאגט מיט די גאנצע ניין יארדס כדי די סקול זאל נישט זיין שולדיג, אבער דער אמת איז ער וואלט זיך קיינמאל נישט באקלאגט, ער האט נישט געהאט פאר וועם זיך צו באקלאגן, און ער האט נישט געוויסט אז מען דארף זיך באקלאגן, דאס דארף זיין א חלק פון דעם לימוד. אין סקול, מען זאל לערנען די קינדער אז מען דארף זיך באקלאגן אויב מען בולי'ט דיך. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איינער זאגט מיר אז ס'איז געשטאנען יעצט אין א יוראפעישן צייטונג אז מען האט אינטערוויוט די חאמאס און מען האט געפרעגט וויאזוי איז דאס אז אלע ענקערע מיסלס פאלן נישט ווי מענטשן וואוינען און ס'האט קיינעם נישט געהארגעט ביז יעצט, עפעס איינער א טויטער א ליבאוויטשער פון די פראנט איז ער געשטאנען דארטן ביי די גרעניץ, מען האט אים אריינגעווארפן א קאקטעיל אבער אזוי. מאלעטאוו קאקטעל. ובקיצור אזוי, ס'ארבעט נישט. האט זיך דער חאמאס פירער אנגערופן, יא, דער אייבערשטער איז מיט זיי, מען מוז מודה זיין. פרעגט מען אים, פארוואס הערסטו נישט אויף צו שיסן? זאגט ער איך טראכט, אפשר איין מאל ווען דער אייבערשטער וועט ברוגז זיין וועט עס פונקט געלונגען. אזוי ווי בלעם הרשע. למעשה, זאגט אים דער צייטונג שרייבער, דו זעסט דאך אבער די אידן האבן זיך מיט אזויפיל פארראכטן, זענען ארויסגעקומען קעגן סעקשועל אביוז, און זיי נעמען אין דזשעיל די וואס זיי. האבן עס געטון, און ס'איז אזוי אז אידן פארעכטן זיך, איז דער אייבישטער צופרידן, אפילו מען פארעכט זיך נאכנישט אינגאנצן, און ס'איז נאך דא א גרויסע רעזיסטענס, מען רייסט זיך נאך ארום, על כל פנים, ס'איז שוין אנדערש דער מצב ווי אמאל וואס מען האט גארנישט געטון, אמאל איז דאך עס געווען מותר לכתחילה. סאו עניוועיס, ס'קומט ארויס נישט נאר א חילול השם דערפון נאר א שטיקל קידוש השם אויכעט, נאר א שאד, איך זאג א שטיקל קידוש השם, ס'איז נאר א שאד ס'האט געדארפט ארויסקומען אויף אזא מין אופן. מ'האט דאך געדארפט קענען אלעס באהאלטן און מען זאל אלעס פאררעכטן שטילערהייט, וואלט דאך יעדער געוען א חכם. דער קאסובער דאגי געגאנגען זאגן ער לאט נישט מען זאל רעדן מיטן מיידל וואס מען האט גערעיפט ווייל ס'איז נישט קיין צניעות, איך מיין יענץ האט געוואלט שפילן דאם און סטופיד. האט ענק דער אייבישטער אויסגעלערנט אז מען קען זיך נישט מאכן נאריש, און איך האב געוואלט נאכאמאל ווארענען. דער עולם דרייווט אסאך יעצט, קודם אז עטס דינגטס קארס, איז דא די גאר קליינע קארס ס'איז זייער ביליג, אבער טאמער כאפסטו חלילה אן עקסידענט, די מינדעסטע עקסידענט איז צרות, מען ליגט נישט גוט אויפן ראוד, מאכסט א שארט סטאפ, וועט עס נישט סטאפן געהעריג, ס'איז נישט געמאכט ס'זאל סטאפן גענוג שנעל ווייל ס'איז צו גרינג, ס'קען אריין פליען אין יענעם, סאו טריי צו דינגען מינימום א אינטערמידיעט קאר, כ'ווייס אזוי ווי א שעווי מאלעבו אזא זאך. נישט די קליינע קארס. און נאך א זאך, מען זאל אויסלערנען די קינדער, טאמער ווילסטו דרייוון, מאך די דרייווער לייסענס, אויב מען איז שוין אַכצן יאר אלט, ווייל אז וועסטו איינעם איבערפארן אן דרייווער לייסענס, וועסטו קיינמאל נישט ארויסגיין פון דזשעיל. און דאס וואס די ראש ישיבה לאזט נישט, דארפסטו נעמען א טשענס, אדער צו מאכן מען זאל דיך ארויסווארפן, אדער נישט צו דרייוון. אבער צו דרייוון אן א לייסענס, דאונט טעיק א טשענס, ס'איז די ווארסט טינג, און אפילו די מאכסט נישט קיין עקסידענט, מ'שטעלט דיך אפ ביסט דורכגעפארן א לייט אדער וואס, ס'איז דאך אין מאושן, א קאר איז דאך אין מאושן, עניטינג קען גאו ראנג, און אז פאליס שטעלט דיך אפ ביסטו אויף צרות, מ'זאל אויך האבן געהעריג אינשורענס, און מ'זאל אויך וואטשן אז די לייסענס זאל נישט זיין עקספייערט, מ'זאל וואטשן די סיינס און די ספיד לימיטס, ענד דאונט גאו אווער איט, דרייוו נארמאל. יעצט געווען אן עקסידענט אין פלעטבוש וואס מ'זאגט אז די דרייווער איז געווען שיכור, צו דראגס, צו אלקאהאל איך ווייס אבער על כל פנים האב איך שוין געזאגט די גאנצע צייט מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער זאל נישט האבן קיין אלקאהאל אפילו שבת גרעיפ דזשוס נישט קיין וויין און מען דארף זאגן די אלע שילן אז טאמער למשל מען געט תיקון אלעס איז פיין גרעיפ דזשוס איז די זעלבע בורא פרי הגפן ווי וויין יעצט נישט צו טרינקען קיין ברוינפן קודם ווייל מענטשן זענען דארשטריג אינדערפרי און זיי כאפן אריין דריי פיר גלעזלעך, און נאכדעם ווייל ס'איז נישט גוט אז מ'געוויינט זיך צו, ווייל נאכדעם בלייבט מען דערמיט, סאו גרעיפ דזשוס איז די זעלבע לחיים, און נאכדעם לערנען זיך אויס קינדער פון דעם, קינדער כאפן זיך אויך צו צו אביסל קעיק און אביסל ברוינפן און ס'טונקט זיך, און נאכדעם בלייבט ער נעבעך אדיקטעד. כ'האב אויך געוואלט זאגן, מ'פארט ארויס אין קאנטרי, דא אזויפיל פלייש געשעפטן. אה, ס'איז דא א סוגיא פון תשע חנויות, איז טאמער ס'איז דא תשע חנויות אלע פארקויפן זיי כשר און איינער פארקויפט טרייפה, טאמער ס'איז נמצא איז הלך אחר הרוב, אבער מ'איז אריינגעגאנגען קויפן ווייסט מען נישט פונקטליך פון וועם מ'האט געקויפט איז עס א ספק השקול אויף יעדן, דעמאלטס כאטשיג ס'איז דא ניין צו איינס, ניין פארקויפן כשר און איינס פארקויפט טרייפה איז. א ספק איז אפשר איז ער אריין אין דעם טרייפענעם סטאר. יעצט האט מען שוין געמאכט א בוטשער סטאר, אזוי ווי אין ארץ ישראל דא דואר נע אין די קליינע דערפלעך פארט ארום א פאסט, אדער ס'איז דא בית המדרש נע, עס פארט ארום א בית מדרש אין יעדן דארף צו דאווענען, די זעלבע האט מען געמאכט יעצט א בוטשער נע, די בוטשער נע, פארוואס? זייער פשוט, ס'זאל נישט זיין קיין קבוע, אלעס זאל זיין כשר, אלע טרייפע זאלן כשר זיין, ווייל טאמער ס'איז קבוע איז כמחצה על מחצה, רבותי מען דארף וואטשען וואס מען עסט, ס'האט מיר געזאגט יעצט א גרויסער רב זייער א גוט ווארט, זאגט ער אזוי, אז דו ווילסט וויסן ווי כשר דאס פלייש איז, קוק אויף די קינדער וויאזוי זיי זעען אויס, זעען די קינדער זעען אויס ממש ווי נישט געצאכטע קינדער, און ס'איז א גרויסער אומגליק, ס'איז א ביטערער אומגליק, די דורות פאלן, יעדער דור פאלט, די לעצטע צען יאר זענען די דורות געפאלן הונדערט יאר, אלץ וועגן דעם טרייפענעם פלייש, און רובין פארט מיטן פליגער פון איין בית השחיטה צום צווייטן, איבעראל פארט ער זאגן. א ברכה, טוהט ער זאגן ברכי ברך שמו און דארטן אמן, און ער ווייסט דאך אליינס ס'איז גארנישט בעסער ווי מיעל מארט, ער איז אויך אריין געפאלן אין דעם הכשר ביזנעס, און ער האט מענטשן וואס זיי זאגן אים וויפיל מען מוז פראדוצירן ס'זאל מאכן פראפיט, און פארטיג, שוין. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב ענק אייביג געזאגט מען טאר נישט לאזן א מאן אז ער זאל זיצן דא אליין און א פרוי זאל זיצן אין קאנטרי, פאריגע וואך ליידער איז געווען א פאל, איר ווייסט ס'איז דא א געגנט ס'הייסט פארמינגדעיל לאנג איילענד, די גאנצע לאנג איילענד גייט אזוי, ס'איז דא דארט אזאלכע אינזלעך וואס מ'פארט אריין, ס'הייסט טשערי גראוו, אנדערע אינזלעך, דארטן קאסט זייער טייער ריעל עסטעיט, ס'איז אבער דא אסאך וועלדער, און איין שטעטל דארטן איז געמאכט ספעשל פאר געי. איז במילא דארט איז די גרעסטע מינע זנות וואס ס'גייט פאר, איך ווייס די אלע זאכן פירסט הענד ווייל א יונגערמאן האט באקומען עידס, זיך דאך געשעמט פאר זיין ווייב און די קינדער, האט ער דערציילט פאר זיין ווייב אז ער איז געווען אמאל וויזיטן די איילענד דארט איז דא זייער אסאך מאסקיטאס ווייל ס'איז דא אסאך ביימער, און למעשה קען זיין ער האט באקומען א מאסקיטא בייט פון א מאסקיטא וואס האט געטאטשט איינעם וואס ער האט עידס, בקיצור זיין ווייב האט עס גענומען, שי באוט א ליי. און זיי האבן ווייטער געלעבט, זיי האבן זיך געוואטשט, און ער איז שוין געשטארבן. עניוועי, ער האט מיר פארציילט וואס דארט גייט פאר מיט אלעם. יעצט אין וועג צוצוקומען דארטן איז דא די לאנג לאנג איילענד, ס'איז דא ממש ביים וואסער, ביי מאנטאק פוינט דעי, ממש ביים וואסער, איז יעדעס יאר איז דא אן אנדערס שטעטל וואס עפנט א בתי זונות, סא ווערט עס ווייאלענט, און סוף נאכן ווייאלענס. איז ווערט עס אז ווען די פאליס קומט אריין און אזוי ווייטער. יעצט איך בין נישט דא ענק צו זאגן אדרעסן, נישט וועגן דעם פארצייל איך ענק די אלע זאכן, איך בין דא פשוט אז מען זאל וויסן אויב דיין מאן פארט אויף לאנג איילענד אדער ער האט צוויי חברים וואס זיי פארן, אדער טאמער די רבנים ווילן נישט מען זאל פארן זאלן זיי זעהן עפעס א סיסטעם, ווייל למעשה איז עס אן אומגליק וואס ס'גייט פאר. יעצט, כ'וויל ענק פארציילן וואס איז געווען. דארט איז דא אין פארמינגדעיל איז דא א בתי זונות, א געהעריגע בתי זונות.
אויבן באצאלט מען און אונטן גייט מען טון וואס מען טאר נישט. ס'האלט יעצט, וואס מ'האט אלעס געכאפט א ווידיאו, פֿערצן היימישע אינגעלייט פון וויליאמסבורג און פון בארא פארק זענען דארטן כסדר און זיי הענגען דארט ארום. ס'דא איינער, דער בעל הבית וויל נישט אז דער עולם אונזערער זאל קומען. ווייל פאר וואטעווער ריזען, קען זיין די אלע אינגעלייט גיין צו א זונה פארגעסן זיי זיך אפילו אפצוזייפן און לייגן אביסל פערפיום, און זי קען דאך נישט זאגן דעם אינגערמאן אז זי וויל נישט מיטן וואוינען, ווייל דאס איז דאך דיסקרימינעישן, איז בקיצור זאגט מען אן אז די חסידאקעס זאלסטו נישט אריינלאזן, ווייל זיי קומען דאך מיט דעם ברייטן ביבער הוט וואס די שווארצע ריבען איז שוין ווייס. פון שוויץ, סאו וויל איך ענק זאגן ס'האלט דארטן אז פֿערצן האמער שוין אויף די ליסטע, מ'ווייסט יעדער איינער ווער ער איז. יעצט אמאל איז נאך זלמן לייב פיליפס דארטן מיט דעם ספק חזר וויינבערגער, דעם פאיער צדיק, זענען נאכגעגאנגען דא אין מגינות בולעווארד זעהן ווער ס'דרייט זיך, ווייל מ'האט זיי געזאגט למעשה איז געקומען א הונט און א אינגערמאן א אונזערער א אפגעפארענער נעבעך א אונזעריגער, האט געזאגט פאר די צוויי טאמער גייט איר נישט ארויס פון דא ט'עך דער הונט צורייסן, זייט דעמאלטס האבן זיי אויפגעהערט, איז יעצט איז געבליבן צוויי וועגן, איינס איז די רבנים זאלן רעדן דערפון און מ'זאל לערנען אביסל מוסר מיט די אינגעלייט און זיי זאגן דעם גרויסן חומר הענין אז מ'גייט מיט א גוי'טע צו כדומה, אויסער דעם מלבד אויסער דעם וואס מ'קען קריגן עידס. און די צווייטע זאך איז אז די ווייבער מוזן האבן א קאנטראל אויף די מענער און ווייסע ווערסא, די מענער דארפן האבן א קאנטראל אויף די ווייבער, ס'איז א חרבן איום ונורא וואס ס'גייט דא פאר, זומער, איך האב דא די ווידיאוס פון די אינגעלייט, חשובע חשובע אינגעלייט, ס'איז דארט דא פון אלע שיכטן פון אלע קרייזן, ס'איז אנבעליוועבל, און די פאני זאך איז איינער זעהט זיך דארט מיטן צווייטן און דעי דאונט קעיר ענימאר. קוק וואסער א סאסייעטי אונז האמער ערלעבט און די ועד הרב קערט נישט צו געבן נבילות און טריפות און שבת מעג מען זיין אפן און האבן א הכשר און מען קען הרג'נען מענטשן רציחה איז מותר לכתחילה ס'ווענדט זיך נאר וויאזוי די הייסט צו די הייסט לעיזער קעסטנבוים וחביריו צו נישט נו איז ווי פארוואס זאל דער אינגערמאן נישט גיין צו א זונה כ'מיין ער זעהט אז די רב האלט נישט גארנישט וואס שטייט אין די תורה. טראכט ער זיך, איך מוז זיין פרומער פונעם רב? ס'איז נעבעך אן אומגליק. איז כ'וויל נאכאמאל זאגן, רבותי, ס'איז געקומען א ידיעה פון פארמינגדעיל לאנג איילענד, פארמינגדעיל ניו יארק, ס'איז אין די איילענד, איר זאלט וויסן, דארטן דרייען זיך יונגעלייט.
כמו כן וויל איך ענק אויך זאגן, אז כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק, אז רב וואזנער פון לאנדאן האט געוואלט מאכן אן אייגענע, אזוי אזוי ווי אונז האמיר א משמרת הצניעות, מיט שלאגן, מיט הרג'נען, כ'האב געזאגט אויפן האטליין ער זאל עס נישט טון, קודם די חברה האבן גאנס און צווייטענס דאס איז נישט דער וועג, ער האט אפגעקאלט גראד אז ס'איז געווען אן אסיפה און מ'האט עס צוריקגעצויגן, ס'האט אויך געהאט צו טון ווייל רב פאדעווע האט עס נישט ערלויבט, ווייל רב פאדעווע וויל נישט מ'זאל כאפן אלע זנאים וואס זיי גייען ארום, ווייל דעמאלטס פארלירט ער קרעדעביליטי, און קען זיין ער לויפט אליין ארום אויכעט, איך ווייס היינט שוין גארנישט אז ער הייסט הרב ספק כשר. כל פנים, יענץ איז בטל געווארן, איז במילא דארף איך נישט ארויסלייגן יעצט די ליסטע פון די אלע געי פלעצער, כ'האב עס שוין אמאל ארויסגעלייגט, עס געווען אויף מיין אינטערנעט סייט, ווייל די איידיע איז נישט געווען אויסצולערנען דעם יונגערמאן וואו צו גיין, די איידיע איז געווען מען זאל אויסלערנען די רבנים וואו צו וואטשן, איז אז ס'איז נישט דא ווער ס'זאל וואטשן, האב איך שוין נישט וואס צו גיין ווייטער, אפשר איז יא כדאי ווייל איין חבר עט זען אז דער צווייטער גייט אויף אזאלעכע פלעצער, עט ער אים אפשטעלן? נע, אז ער גייט. און ער ווייסט אז דער חבר גייט, און וואס עט ער? עט ער זאגן שמור לי ואשמור לך. ס'איז נישט, יו דאונט געט קרעדיט היינט אז דו קומסט איינעם איינוועקן, צו דו זאגסט איינעם ער זאל תשובה טון. אין זוהר הקדוש שטייט אז ס'איז די גרעסטע זאך מען זאל מאכן מענטשן זאלן תשובה טון. אבער דער עולם היינט אין די גאס קויפט עס נישט ווייל מען ליידט מורא'דיגע צרות. די וואס זיי קומען ארויס קעגן פעדאפיילס אז מען האט מאלעסטעט זייערע אייגענע קינדער גייען דורך שבעה דירי גיהנום און נאכדעם קומט טאמפסאן און ער לאזט יעדן וואקן. שטעל דיר פאר. נאר די פייט איז א פייט ס'איז מלחמה להשם בעמלק. ס'האט זיך נישט געענדיגט און ס'וועט זיך נישט ענדיגן. ווען ס'זאל נישט זיין אזא שווערע פייט און די רבנים זאלן נישט מורא האבן אז זיי פארלירן זייער רעוועניו פון די מתפללים וואלט דאך יעדער צוגעהאלפן צו די מלחמה. סאו עניוועי. יעצט. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט. יעצט קומט דער געהעריגער שיעור.